א גוטן ערב שבת קודש, פרשת אמור, אמור ואמרת, אין חוץ לארץ גייט פרשת אמור, און אין ארץ ישראל גייט פרשת בהר. יעצט, ס'דא צוויי מורא'דיגע זאכן וואס האט פאסירט ביי אונז אין שטאט. איין זאך האט פאסירט, א מורא'דיגע זאך, אז א בחור איז געגאנגען ער האט זיך אנגעצינדן, ער האט זיך אנגעגאסן מיט ברענשטאף, און ער האט זיך אנגעצינדן אויף די סיידוואק לעבן א שול, און ער האט געמאכט אן ענדע צו זיין לעבן. יעצט, כ'האב געוואלט רעדן. ווייל דאס איז מורא'דיג וויכטיג, איך ווייס ס'איז דא מענטשן וואס זענען אבילים, זיי זיצן יעצט, ס'וועט זיין א גרויסע צער פאר זיי, אבער אונז מוז מען רעדן, אונז זעמער די וואס זענען איבערגעבליבן, אונז מוז מען רעדן פון דעם, נעם אין חומש די וואך עסטו זען איין סדרה נאך די צווייטע, מ'האט דא געצערנט דעם אייבערשטן, מ'האט דא געצערנט דעם אייבערשטן, דא מיט די בנות מואב, דא מיט דעם, מיט אלע מיני זאכן. צו וואס פעלט עס אויס? וואס דער אייבערשטער האט נישט געהאלטן אז דאס איז לשון הרע? לערנט אונז די גמרא, תורה איז מלשון הוראה, פון דעם לערן מיר זיך אונז. אונז דארף מען זיך לערנען פון יעדע זאך וואס עס געשעהט. יעצט די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן, איך גיי אסאך אין פאבליק סקולס וויזיטן ווייל איך בין ביזי מיט מיינע זאכן, יעצט ווייסט זיך שטופן אין די מחילה פאר קינדער, איך טרעף מיך מיט גרויסע באאמטע און איי געט א לאט אוו איידיעס. איר ווייסט אין יעדן פאבליק סקול איז דא א גרויסע סיין, און שטייט דארט אויפגעשריבן איף יו סי סאמבאדי איז אין סועסיידעל פליז קאל דעי און דעי נאמבער. ס'איז דא א נאמבער, קאלט אפ, זאלסט וויסן איינער אין סקול איז סועסיידעל. צו וואס פעלט דאס אויס? ווייל דער וואס איז אין סועסיידעל וועט נישט גיין קאלן דעם נאמבער. די מענטשן ארום אים זעען אז ס'טויג נישט, דארפן זיי קאלן. אין סאטמאר האט מען נישט טארן ארויפלייגן צו אין שופראן האט מען נישט טארן ארויפלייגן אזא סיין ווייל אז עסט ארויפלייגן אזא סיין ווייסט וואס ס'גייט זיין די ערשטע זאך וואס מ'גייט דיך ארויסווארפן. אונז זעמיר דאך אזא מעסד אפ קאמיוניטי. ווי דאנט לערן פראם די פעסט און דאס איז זייער נישט גוט. אויסער דעם איז דא א סאושעל ווארקער, אין יעדע פאבליק סקול איז דא א סאושעל ווארקער, און טאמער א בחור אדער א מיידל האט פראבלעמס איז דא מיט וועם צו רעדן, גראדע דאס איז אויך דא אין די מיידל סקולס איז דאס אויך שוין דא ביי אונז, ווייל איך ארבעט שוין אויף דעם יארן אז מען זאל עס אריין שטעלן, אבער איינע פון מיין משפחה איז א טיטשער זאגט זי אויף יענעם סיט ווי די.

יעצט איז דא וואס זאגן אז איינער האט איהם געגעבן טערעפי, איז דא איינער א גרויסער חזיר וואס ער כאפט נעבעך די אלע צובראכענע נשמות און ער זאגט ער געט זיי טערעפי ענד עפטער הי פינישעס מעסינג דעם אפ, קוק וויאזוי זיי זעהען אויס, איך נעם אויף דעם דיסקלעימערס ווייל איך בין נישט דארט געווען, אבער וואטעווער די סטארי שוד האוו בין, איטס א ווערי אינטערעסטינג סטארי, א מענטש זאל זיך גיין פארברענען? היינט קענסטו גיין צום דאקטער זאגן ליסן איך וויל מער נישט לעבן איי דאנט סי א ריזען אין מיי לייף, ער געט דיר א פיל, און צוואנציג מינוט שפעטער נאכדעם ווען דו נעמסט עס איין ביסטו נישט דא, ס'א מיתת נשיקה. נישט וואס איך זאג אז מען מעג עס טוהן, מען טאר דאס חלילה נישט טוהן, דאס הייסט געהעריג רציחה, אבער למעשה אזוי זיך צו פארברענען, דאס איז דאך מען דארף דאך האבן אסאך גאטס דאס צו טוהן, א מענטש זאל זיך מאכן אליינס א חשבון, האסטו געהאט גאטס זיך אזוי צו פארברענען חלילה? דערס א לאט אוו אדער וועיס, מען זאגט אויף ענגליש דערס א לאט אוו וועיס טו סקין ע קעט. און דאס איז זייער נישט אין דער ארדענונג. קען צוגיין צו א מענטש וואס ער איז איינגעשטעלט אין די ישיבה אפישעלי, די גאווערמענט באצאלט פאר דעם, און ער זאל זיך אויסרעדן, כ'האב א פראבלעם אינדערהיים, מיין טאטע רודפ'ט מיך, מיין מאמע רודפ'ט מיך, כ'האב א ברודער וואס ער רודפ'ט מיך, איך האב איינעם דא אין חדר וואס ער רודפ'ט מיך. דאס הייסט חינוך? וואס וואס הייסט א ישיבה? ער האט עס געמיינט אז מען לערנט הא דייקא אייתיי והייתיי פאר דייקא. דאס הייסט נישט קיין ישיבה. א ישיבה הייסט אז א בחור, חזון-איש האט מסביר געווען אז א בחור איז פול מיט פראבלעם, א ישיבה איז א האספיטל, ווייסט וואס א ישיבה איז? לכם לכל צרכיכם, אז דער בחור האט א סעקס דרייוו איז עס אויכעט א חלק פון די ישיבה, ישיבה דארף אים דאס טרייען צו העלפן פאררעכטן, לערנען מיטן ראשית חכמה, חובת הלבבות, מאכן זיכער אז ס'קומט נישט צו צו קיין סעקס דרייוו, איך האב געקענט איינעם וואס ער איז געווען נעבעך פארכאפט, מען האט אים אויסגעלערנט אין די אינגע יארן וויאזוי מען שפריצט זיך ארויס דעם זאמען. פלעג איך אים זאגן, הער אויס, אויפהערן מיט איינמאל, וועסט קיינמאל נישט באווייזן, און דו האסט נאך צען יאר צו אכט יאר ביז דו וועסט חתונה האבן, טריי דיך אויסצולערנען, שפריצט יעדע נאכט, הייב אן מיט איינמאל א וואך, פון איינמאל א וואך האב איך אים געזאגט יעצט ווער איינמאל א חודש, און צוביסלעך האט ער מיר געזאגט, ס'איז אים שוין אינגאנצן נמאס די זאך. ווייל ער האט געוואוסט אז ער טוט א עוולה אויכעט, כ'האב אויסגעלערנט שכבת זרע היא כח הגוף, דאס איז דער כח פונעם גוף, זעסט אמאל א מענטש ביי די ניינציג וואקט נאך גראד, און זעסט אמאל א מענטש ביי די פערציג ער איז שוין אונטערגע'חומל'ט, וואס איז? ער האט צופיל געשפריצט, אזוי זאגט דער רמב"ם, ס'איז א גמרא, איז בקיצור די אלע זאכן. דארף מען יענעם מסביר זיין. יענער בחור האט מיר טאקע געזאגט דעמאלטס אז ער פילט אז ווען ער טוט עס ווערט ער זייער מיד און שוואך און ער קען נישט צוויי דריי טאג קומען צו זיך ביז די זאמען ריפלענישט זיך, יו דזשאסט דאונט כאפ אן און שפריץ יעדן טאג. עניוועי, און דאס איז זאכן וואס מען לערנט נישט ווייל צניעות. אגעין, ווער ס'האט געשטעלט די יסודות אין סאטמאר, די קרומע? דער רבי האט געזאגט מען זאל מאכן גראדע יסודות, דער רבי האט געהאלטן מען זאל יא לערנען מיט די בחורים, אבער דער וואס האט געמאכט די קרומע יסודות ווער ווייסט וועלכער משוגענער דאס איז געווען, איז מסתם געווען דער זעלבער וואס האט פארפירט דעם רבי'ן מיט מיל מארט'ס פלייש אויך, האט דאך דעם איד פארפירט אזוי ביטערליך אז ס'איז ממש א שרעק, זאגן אז אדם הראשון איז געווען א קאמוניסט, פארוואס? ער איז געווען נאקעט און בארפוס און ער האט געשריגן ער איז אין גן עדן, אזוי זאגט מען א דזשאוק. דער רבי האט זיך איינגערעדט ער האט נאר ידידים, יעדער העלפט אים צו, ער האט נישט געכאפט אז יעדער ידיד וואס ער איז געוואויר געווארן פון אים א זאך, למשל מען האט געדארפט בויען די שטעטל, אלע ידידים האבן דעם מענטש משוגע געמאכט, מען קען נישט און מען טאר נישט, און ס'וועט נישט אויסארבעטן, און וואו וועט מען גיין שנארן געלט, און דער איד האט געזאגט איך קום אן אויף יענע וועלט איך האב נישט געבויעט א שטעטל האב איך נאך גארנישט אויפגעטון. צדיק ער האט א מישן אין זיין לעבן יעדער צדיק האט א מישן איז למעשה איז אזוי אז ס'איז געשעהן אזא ביטערער אומגליק דארף מען נעמען פיקטשערס ווידיאוס פון די לוויה איך האב געזעהן שיינע ווידיאוס אין די שווארצע קאר ווי ער פארט און מען דארף עס ארום טראגן אין יעדן חדר און אין יעדן סקול מאכן אן אפוינטמענט און מען דארף זאגן רבותי דאס געשעהט אז מען נוצט די אלע בשמים, די דראגס, אבער דאס וועט מען נישט טוהן, פארוואס? ווייל ס'וועלן קומען די חברה וואס וועלן זאגן ניין אונז זעמער הייליג און די קינדערלעך האבן דאס נישט, און דאס איז ענקער פראבלעם, עטס ווייסט נישט אז עטס לעבט אין יער טווענטי ניינטין אין ברוקלין ניו יארק? וואס דאס איז איינע פון די שווערסטע שטעט אויף מחנך צו זיין קינדער, אלע ליבערלס זענען דא, אלע שקצים, יעדער וויל אונטערברענגען יומעניטי, ס'איז דא אסאך אזעלכע מענטשן, און זיי גייען אריין פאר געוויסע וואוטס אז מ'זאל ליגעלייזן דאס יענץ, טראכט איך ביי מיר אסאך מאל זיי זענען דאך משוגע, דו קענסט דאך טון וואס דו ווילסט, ביסט דאך שוין א גראון אפ. אז דו קענסט טון וואס דו ווילסט, וואס גייט דיר אן אז דו זאלסט אונטערברענגען די דורות נאך דיר? באט נאובאדי קעירס, דעטס די וועי יו געט פאנדס, ס'איז דא גרויסע מיליאנערן וואס זיי פאנדן אלע שייגעץ שטיק. יעצט איז געקומען איינער און האט זיך אראפגעזעצט נאך אזא מעשה און זאגן אונז זעמיר מחנכים, אונז פירן מיר תלמוד תורה'ס, מיידל סקולס, לעטס טינק

און זיי האבן אנגעהויבן צו מאכן דא גרויס געלט, און זיי אינטערעסירט איין זאך, זיי זאלן האבן געלט און פאוער. אז כלל ישראל גייט אונטער, וואס גייט עס זיי אן, זאלן זיי אונטערגייען, זיי האבן עפעס מיט כלל ישראל? און דאס איז אין די קיינד אוו ענווייראמענט וואס אונז לעבן מיר, און דעטס וויי איטס ווערי ווערי בעד. יעצט, איינער איז געגאנגען פרעגן זייערע עלטערן, די עלטערן פון די קינדער, וואט ווענט ראנג? אפשר האט מען דעם בחור ארויסגעווארפן? אפשר האט ער שוין נישט געהאט קיין פלאץ אינדערהיים, און מ איך האלט שוין לאנג, איך זאג עס שוין זייער לאנג, ס'איז דא איינער ר' זכריה וואלענסטין וואס ער האט פאר מאלעסטעד גערלס האט ער א סקול, א דארמעטארי, ווייל ס'איז שווער זיי צו האלטן אינדערהיים, ביקאוז דעי נאו טו מאטש אבאוט פעקטס אוו לייף, און זענען נעבעך אביסל בארירט, די זעלבע שריי איך אז מ'דארף מאכן פאר בחורים אויכעט. און די זעלבע שריי איך אז מען דארף מאכן פאר יונגלעך, ס'איז דא אינסטיטושענס, ס'איז דא זייער אסאך אינסטיטושענס, ס'איז דא אסאך צדקה ארגענעזעישענס וואס זיי באצאלן פאר דעם. פון די אידישע צדקות ווערן אויסגעהאלטן אסאך אזאלכע סקולס. א טאטע האט מיר געזאגט ער ווייסט זיין זון איז העווי העווי העווי העווי אן דראגס, ער קען אבער גארנישט טון ווייל עס דארף קאסטן איך ווייס נישט וויפיל ער האט מיר געזאגט צען טויזנט צו צוועלף טויזנט דאלער א חודש, זאגט ער איך האב עס נישט זאל ער שטארבן וואט קען איי דא, יום איז זכה ווייל יום איז חייב, איך קען נישט בלייבן א בעל חוב פאר אים. איז דא אזא זאך וואס איז דא פארן היימישן עולם? נישט דא! ס'איז נישט דא גארנישט צו פעסיליטייזן אויב ס'כאפט זיך ארויף א פראבלעם. און אז ס'זאל זיך ארויפכאפן א פראבלעם איז זייער גרינג, ווייל ס'איז נישט דא קיינער וואס וועט דיר זאגן רייט פראם ראנג. מ'רעדט צו א יונגל, מ'רעדט צו א בחור, דו האסט נישט קיין רעכט צו רעדן צו יונגלעך, האסט נישט קיין רעכט צו רעדן צו בחורים. עניוועי, דאס איז זייער א וויכטיגע זאך וואס אונז דארף מען זיך ארויסלערנען פון וואס דא איז געשעהן, מ'האמיר אים באגראבן אבער אין אונזער הארץ דארף קלאפן, מעיבי ווי דיד סאמטינג ראנג, אר מעיבי ווער סטיל דואינג סאמטינג ראנג, אר מעיבי ווער נאט דואינג סאמטינג רייט, און דאס איז זייער נישט גוט, יו קענט לעט א קאמיוניטי ליוו לייק דיס, ביז יעצט האבן די קאמיוניטיס געמאכט א לעבן, און געמאכט די בעסטע לעבן, דעי העד נאו אבליגעישאנס, זיי האבן קאלעקטעד צדקות, זיי האבן באלאבאטעוועט אויף יעדן, דער איז א האלבער ציוניסט, דער בעלזער איז א שייגעץ, דער קלויזנבורגער איז אַ גלח, און מע האָט נישט געדאַרפֿט אָפּגעבן קיין דין-וחשבון פֿאַר קיינעם. סאַטמער איז געווען דער גרעסטער שמוץ פֿון דער גאַס. זיי זענען ריין פֿון ציונים, ריין און מע גיט אָבאַכט. בע, באַלאָני! און שוין, דעטס וואָטס גאָאינג אָן. דאָס גאַרבידזש מוז זיך אָפּשטעלן. יו קענט הענדל דיז גירלס, דאָנט הענדל דעם. און דאס איז זייער א ביטערע פרשה, ס'איז א פרשה דעט אנטיל ווי דאנט גאו צו די גויאישע וועלט, צו מענטשן סייקיאטריסט סייקאלעדזשיסט וואס זיי זיצן שוין יארן יארן אין חינוך און זיי האבן שלעכטע געגנטן, ס'איז דא אין די בראנקס איז דא איינע פון די שמוציגסטע סקולס געווען, און מען פלעגט עס רופן סין סיטי, די גאנצע געגנט דארטן אין די בראנקס דארטן ווי מים חיים האט זיין סאודע, זונות אינמיטן די גאס בייטאג און ביינאכט. איז למעשה האט מען אריינגענומען א גוטן מחנך, עטס עס צולאכן, מען האט אריינגענומען א ליטווישע אינגערמאן, נישט געוויסט אז ער איז א איד און ער איז א פרומער, און ער נעמט אין די אודיטאריום יעדע וואך און ער זאגט זיי א שיעור פון ראשית חכמה פון חובת הלבבות און ער טוט זיי אויפקלערן, און איך הער ס'איז היינט פון די טאפ סקולס וואס איז דא אין ברוקלין, נישט אין ברוקלין נאר אין די פייוו באראוס, ווי דא איז אין קיין שום חדר אין קיין שום ישיבה נישט דא אן אודיטאריום וואס מען קומט זיך צוזאם און מען רעדט צו אלע קינדער און מען זאגט זיי דעם דרך החיים, אבער נישט ציונות, דעי בול שיט לאזט ארויס, אונז האמער נישט קיין פראבלעם מיט ציונות, אונז קען מען נישט די ציונים, די ציונים זענען שוין לאנג אלע אויסגעפייגערט, און אונז טוהן מיר זיך נאך קלאמעווערן אויף א שטריק וואס האט שוין אפגעברענט און מען קען זיך שוין נישט אנכאפן דערויף, אוי מען גייט נאך אנהאלטן קעגן ציונים, זיי דו נישט קיין לוחם קעגן ציונים, דו האסט א חדר און א מיידל סקול וואס איז פיל מיט זנות מיט רעיפס מיט דראגס און מיט אלע שמוץ וואס איז דא, דעטס ביפאר יו סטארט. נאכדעם אז מ'וועט קענען אנקומען וועט מען אנקומען צו ציונים אויכעט באט דו האסט דיינע פראבלעמס. דאס איז איין מורא'דיגע זאך וואס איז געשעהן די וואך ס'איז ממש אזוי לא יאומן כי יסופר. די צווייטע איז אז ס'איז דא א מיידל וואס די מיידל איז פארלוירן געווארן מוצאי שבת איז נישט אהיים געקומען און דינסטאג זענען ערשט די עלטערן געגאנגען צו די פאליס שוין איין מענטש קאלט וואס מען זאל טוהן זאג איך אים טוה גארנישט אדער ס'איז צוקריגט מיט די עלטערן איז זי ארויסגעגאנגען מיט א בויפרענד און ס'האט די עלטערן אין דר'ערד פארשטייסט.

דו קענסט דיך אפילו נישט אויסרעדן די הארץ, איז במילא האט מען מיך געפרעגט אוי וואס מ'זאל טון א מיידל איז פארלוירן, זאג איך נעווער מיינד, זי וועט אהיים קומען, קען זיין זי וועט שוין זיין גערעיפט, קען זיין זי וועט שוין אהיים קומען פרעגנענט, און קען זיין זי וועט אהיים קומען מיט אזוי ווי עטס האטס געזען ס'איז געווען צוויי מיידלעך וואס זענען אהיים געקומען, ביידע האבן זיך אויפגעשטעלט ברבים און זיי האבן געזאגט, מ'האט זיי געפרעגט ווער איז יור סעיוויאר האט זי געזאגט דזשיזעס קרייסט, און זיי האבן זיך גע'טובל'ט, זיי האבן זיך געבעפטייזט אז דזשיזעס קרייסט איז זייער סעיוויאר, און ס'איז געווען ביידע צוויי רעבישע טעכטער, ביידע טאטעס האבן א ש. פארוואס איז דאס אזוי געווען? ס'איז דא אסאך ריזענס. ס'דא וואס זיי זאגן ווייל די טאטעס זענען משוגע, זיי האבן צופיל געוואלט פון די קינדער, אבער דאס איז שוין נישט וויכטיג. אונז דארף מען אבער וויסן איין זאך, האבן די מיידלעך געהאט צו וועם צו גיין רעדן? דער אמת איז, זיי האבן יא געהאט. זאג אלץ א ליגנט אויב זאגסט זיי האבן נישט געהאט. זיי האבן געקענט גיין צו נחמיה וועבערמאן. אה, נחמיה איז שוין אין תפיסה. זאג, נחמיה וועבערמאן איז געווען א. פאסיגער מענטש פאר סאטמערע מיידלעך וואס זענען געווען טראבלד גערלס? מיין איך סאטמער קען דאס אראפשלינגען, ס'איז דא דא דער אברהם הגר, אברהם גאלדשטיין פרעגט, און האו קען איט בי אז מ'האט אין יעדע מקווה געמאלעסטעט א קינד ענד נאובאדי סא נאו? וויל איך עפעס פרעגן אברהם הגר גאלדשטיין, האו קאוד איט בי אז אין סאטמערע סקול וואס איז קלאמפערשט איז עס נישט קיין מיקסד סקול, ס'איז עקסטער יונגלעך און מיידלעך, האו קאוד איט בי אז נחמיה וועבערמאן איז געווען איינגעשטעלט פאר טראבעלד גערלס? יו עקספלעין דיס טו מי און איי וויל עקספלעין טו יו וויאזוי מען האט גערעיפט יעדן איינעם אין א מקווה און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט? ווען איינער זאל זיך יעצט אויסדרייען און פרעגן קאוד איט בי טרו נחמיה'ס סטארי קען בי טרו נאר סאטמאר האט אריינגעשטעלט א מחנך פאר טראבעלד גערלס? א מיידל וואס האט געוואלט וויסן פארוואס זי מוז צוקנעפלען דעם אויבערשטן קנעפל האט מען אים אריינגעשטעלט? איז האסט דאך יעצט נאר נאך איין ברירה צו זאגן. האו איט קאוד בי אז נחום ראזענבערג איז א ליגנער, די מיידל איז א ליגנער, יעדער איז א ליגנער, אבער אין קאורט האט ער מודה געווען אז ער איז מיט איר געפארן פון מאנטיסעלא ביז ווילימסבורג אַכצן שעה מיט א קאר, ער האט איר געדרייווט, יעצט איך וויל דיך פרעגן וואס טוט א מענטש מיט א מיידל אַכצן שעה מיט א קאר אין א וועג וואס ס'דויערט צוויי שעה צו פארן? ער איז ארום געפארן יעדן בלאק זיבן מאל, דו ווייסט וואס דאס איז? ער האט געהאט א דירה אין אפארטמענט עף און דזשי איך ווייס פונקטליך, און דארט האט ער געהאט מיט איר א געהאקט טאטו, ווען איינער קוקט וויאזוי אונז האמיר אויסגעזעהן די קאמיוניטי גלייבט ער אויך נישט. אז ס'קען האבן א מציאות אז ס'איז אמת, און ממילא ביסטו אויף גרויסע צרות, אברהמעלע הגר, טריי אונז נישט צו מאכן בעסער ווי אונז זעמער, ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם זאגט משה רבינו, פראם די דעי איי נאו יו פיפעל יו אר ממרים עם השם, נאטינג גוד. און אזוי שרייעט ער די גאנצע צייט, משה רבינו רעדט זיך אויס זיין הארץ אויף אידן, וויי דאס הי דא דעט, הי דידנט העוו וואט טו דא אין היז ספעיר טיים, דאס איז תורה, אונז דארף מיר זיך לערנען, א מענטש קען זיין אויפן בארג סיני און זען דעם אייבערשטן א מראות אלוקים וואס קיינער האט נישט געזען, און א מינוט שפעטער זאגט דער מדרש לבבתני מאחת מעיניך, אז ביסט געשטאנען מיט איין אויג האסטו געקוקט אויפן עגל. וויאזוי קען מען מאכן פרנסה פון די אלע זאכן? דעטס אלל איט איז. מען קען פאלן פון איגרא רמא לבירא עמיקתא. אליהו הנביא האט געזאגט, נאך דעם גרויסן נס וואס ער האט געמאכט מיט דעם מזבח, האט ער געזאגט, ענני השם ענני. זאגט די גמרא, וואס הייסט ענני השם ענני? ענני מען זאל נישט זאגן מעשה כשפים. אלעס וואס די אלע גלחים האבן זיך קענען עפעס אויסדרייען זאגן דאס איז עפעס א נס פון הימל ער איז א גוטער כישוף מאכער איז שרייבן די בעלי מוסר אז דאס איז געווען נאך א גרעסערע נס ווי די גאנצע נס פון ס'זאל אראפקומען א פייער פון הימל דער אייבערשטער האט אונז נישט געוואלט פירן ולא נחם אלקים דרך ארץ פלישתים פארוואס ער האט מורא געהאט מ'וועט צוריק לויפן און חכם געב אריין אין יעדנס הארץ אז ער זאל נישט צוריק לויפן דארט ווי ס'איז דא א בחירה פון א מענטש אונז זעמער כביכול שטערקער פונעם אייבערשטן. דער אייבערשטער זאגט זיי בוחר אזוי און איך בין בארעכטיגט צו זאגן איך וויל פארקערט, און דאס איז די גאנצע בריאה, די בריאה איז אז אונז קען מיר טון זאכן וואס איז נישט פארשריבן אפילו פארשריבן מען זאל אזוי טון, דער אייבערשטער קען דיר נישט איבערמאכן דעם הארץ, ער קען דיר יא אבער דעמאלטס איז נישט קיין בחירה, די וועלט לאזט זיך אויס דעמאלטס, און דאס זאלט עטס אייביג געדענקען אז ווען ס'איז דא א בחירה יו דו וואט יו וואנט, און למעשה איז וואס איז געשען מיט די מיידל ווייסט נישט. מעיבי שי האזט א בויפרענד, מעיבי די טאטע האט צאמגעהאקט די ביינער. ענד מעיבי די טאטע האט געשטיפט מיט איר אין איר לאך אריין, ווי גייט היינט טודעי ווי בעליוו עווריטינג, ענד ממילא איז זי אנטלאפן פון הויז, שי דידנט העוו וואו טו טאלק טו, און דאס איז וואס אונזער קאמיוניטי פעלט, ס'פעלט אביסל העלפ, סייקאלעדזשי, סייקייעטרי. כ'האב ענק שוין געזאגט די רול, ביי אונז ווען איינער דארף האבן א סייקאלעדזשיסט רעדט ער זיך אויס א האלבע שעה אין מקווה און יעדער העלפט אים צו מיט איידיעס, ווען ער דארף שוין האבן א סייקייעטריסט דעמאלטס גייט ער שוין צו א סייקאלעדזשיסט, ווען ער דארף שוין האבן א משוגעים הויז גייט ער צו א סייקייעטריסט, און אונז זענען מיר נאר בעקלאגט און דאס טויג נישט, וואטעווער איז גאנא קאם אוט וויט דיס סטארי, צו ס'וועט זיין צושניטן אזוי ווי דער לוי האט צושניטן נעבעך דעם קלעצקי, אדער דאס צו זען אויף ווידיאוס אז זי געבט זיך אונטער פאר די קירכע און זי זאגט דזשיזעס קרייסט איז. מיי סעיוויער, וואטעווער די סטארי מעי בי, קוד העוו דיס העוו בין עוואוידעד הונדערט פראצענט. כ'וויל דיר זאגן, די גוים זענען דאך פונקט אזוי שלעכט אויב נישט ארגער צו זייערע קינדער ווי אונז, יא? פארוואס זעהט מען נישט יעדן טאג זאל עס קומען א גוי און עס זאל ווערן א איד? וואלט דאך געדארפט ווען יעדן טאג וואלט געדארפט א גוי ווערן א איד? ביי אונז ווערן דאך ליידער יעדן טאג ווערן דאך קינדער אראפ פון וועג. פארוואס קומען זיי נישט צו אונז? דו ווייסט פארוואס? א ווערי סימפל ענסער, ווייל זיי געבן דיר העלפ, יו שוד טריי טו סטיק איט אוט און לעב א נארמאלן לעבן און פארברען דיך נישט, און ביי אונז האמער נישט דאס, און ווילאנג אונז וועט מיר נישט האבן א נארמאלע קאמיוניטי, עסט דיך קענען שלאגן מיט ציונים, עסט קענען האפן די מדינה זאל אונטערגיין, לאמער זאגן די מדינה גייט היינט אונטער, אן א שום נזק צו קיין איד, דו ביסט דאך אבער דא, האו יו גאנא מענעדזש יור קרייסעס? די מדינה'ס קרייסעס דאס איז זייער פראבלעם.

אין חומש שטייט אויך אזוי, נו און וואס קענסטו טון? אבער איך וויל פארשטיין איין זאך, ווער האט אויסגעלערנט די בחורים וואס א סטעדיום איז? ווער האט אויסגעלערנט צו גיין אין סטעדיומס? און ווער האט געפרעגט בחורים ווען ס'קומט ארויס די וואסער צווישן די פיס וויאזוי פילסטו? יצחק שטערן, ער מעג און איך טאר נישט? דאס איז ענקער פראבלעם, און דעם האט עטץ אזא מעסט אפ קאמיוניטי? יו נאט היער טו דו קאנסטראקט. איך האלט נאכאמאל הרב נתן יוסף מייזעלס זאל היינט נישט געקענט זיין ראש ישיבה ביקאויז די בחורים זענען וועי וועי וועי וועי עדווענסד אין זיין צייט ביי אונז א בחור האט זיך גערייכערט האט ער געהייסן א באם ס'איז געווען די גרעסטע זאך היינט איינער זאגט מיר אז אין שיעור ד' מען שמעקט זוימען זרע איבער די גאנצע פלאר דארטן. ס'איז אפילו נישט קיין איסור דא אז איין בחור זאל טשעפען דעם צווייטן, אזוי האט מיר איינער געזאגט, איז במילא מוז די הנהלה מוז מיטגיין לויט וויאזוי די גאס איז, און טאמער נישט, יו לעפט ביהיינד, און וועגן דעם האט קלויזנבורג יעצט צרות, וויזשניץ האט געהאט צרות און זיי האבן נאך יעצט אויכעט, בעלז אין מאנסי האט צרות, און אלע, מען בויעט יעצט א גרויסן תלמוד תורה אין בארא פארק, זאג, בעלזער רב, דו האסט אבאכט געגעבן מען זאל דארט נישט שטופן איינער דעם צווייטנס מחילה? דו קענסט דאך עס נישט טון. קענסט דאך אפילו נישט זען דיינע פירער חברה זאלן אויפהערן זיך שטופן אין די ישיבה קטנה אין בני ברק, מען דארף פייערן די אלע אלטע און מען דארף אנהייבן מיט אונזערע עידזש, אונזערע און נאך אפילו יונגערע פון אונזערע, וואס זיי ווייסן וואס א מחילה איז און וואס א פיפיק איז און וואס דראגס איז און אלעס, און זאלן קענען קאנפראנטן א בחור, זיי מוזן גיין, אוודאי פאר זיי מוזן גיין און זאלן זיך אויסלערנען וויאזוי דאס צו טון, סנאט גאנא העפן ביי איטסעלף, אבער די אלע אלטע דארף מען שיקן ריטייערן. נאטינג לעסטס פאר עווער. די אלע ליטווישע און די אלע ספרדישע פלעצער נעמט מען אן אלטן רב, ער ווערט די שיינקייט פון די קהילה, אבער מען נעמט א יונגער זאל קענען פירן, יו העוו טו נאו וואטס אפ טו דעיט, און כ'האף דער עולם וועט אנהייבן צו טראכטן אנדערש, עטס טראכט זייער נישט גוט, און די וועי יור גאוינג נאו איז ווערי אנהעפי טו בי. זאגט מיר איינער, עה אפשר וואלסטו אריינגעגאנגען אין חינוך, זאג איך, דו ביסט משוגע? איך זאל אריינגיין אין חינוך? יעדער נארמאלער מענטש וואס האט געטון פאר חינוך, האט מען אים גערוידעפט, און זיי האבן זיך אריינגעשטופט אין שדה לא להם, און זיי האבן געמיינט זיי האבן אויפטוהן עפעס, דערווייל האבן זיי אומגעברענגט די גאנצע ארגענעזעישאן, די אידישע סקולס מיט אלעם, איך האב יעצט געזעהן מען האט אריינגענומען, עה אין פלעטבוש, מען האט אריינגענומען איינעם צו זיין א פרינציפעל, ער איז א געגאלטער, קלין שעיווען, אבער ער האט פופצן יאר דעגריס וואס ער איז, ער איז שוין ערגעץ געסטאדיט, און ער איז שוין געווען אין אנדערע סקולס, גאטע טעיק אין דע רייט פיפעל. מיט דעם וואס איינער קומט אן מיט א לאנגע בארד ווי גדי בן סוסי צו נחשון בן עמינדב וועסטו אין ערגעץ מיט אים נישט אנקומען. איך טריי יעצט ענק דאס אויסצולערנען. שוין, יעצט מיר גיין אריין צום שיעור, דאס איז נאר געווען וויכטיגע צוויי זאכן פארן שיעור. כ'האב געוואלט זאגן ווי ביטערליך דער מצב איז, אריין קומען יעצט צוויי טעלעפאנס פון צוויי אנדערע מענטשן, אויכעט יונגע בחורים, איינער איז שוין גראדע, האט שוין קליינע קינדער, האט שוין חתונה געהאט, ווען איר זאלט וויסן ווי מעסד אפ אונזער קאמיוניטי איז וואלט איר געוויינט. ט, שטעל דיר פאר, זיי זאגן ביידע, זיי פוינטן אויף איינעם, אז יענער איז א פעגעט, א חזיר וואס ער טאטשט אלע בחורים, וואס מען האט געטאטשט און ער זאגט אז ער גייט צו העלפ, אין בארא פארק גייט ארום די ווארט, מען פרעגט אים וואס טוט איר פאר פרנסה, זאגט ער איך העלף ארויס צובראכענע קינדער. כ'האב געוואלט וויסן וואסע רעכט האט ער ארויסצוהעלפן, ער האט לייסענס? דארף דאך גיין יארן אין קאלעדזש פאר דעם. האסט דאך געזען, נחמיה וועבערמאן איז געווען אן אנלייסענסד מענטש וואס האט ארויסגעהאלפן אונזערע קינדער און וואס איז געשען דערמיט? און אזוי געוען נאך אסאך אנדערע אויכעט, ער איז נישט דער איינציגער. סאו כ'וויל פארשטיין באמת, אויב דאס איז אמת זעמער אויף צרות, נאר וואס די אלע זאגן אז איינער זאגט ער האט חתונה געהאט ער האט צוויי קינדער האט מורא מ'עט זיי ארויסווארפן פון חדר מיט אהער מיט אהין, סאו קיינער וויל באמת נישט אריינגיין פאר יענעם זיך מוסר נפש זיין, ס'איז דא איין משוגענער נחום ראזענבערג וואס האט זיך מוסר נפש געווען פאר אלע קינדער, אבער א נארמאלער מענטש טוט דאך דאס נישט. א מענטש אין מיין קרייטעריע וואלט נישט געקענט ריטייערן, וואלט געקענט זיצן אין נארט מיאמי ביעטש אדער אין די אנדערע, איך ווייס ווי עס הייסט, מיאמי ביעטש, וואלט געקענט א גאנצן טאג וואטשן די שיקסעס ווי זיי גייען אריין ווי זיי קומען ארויס, כ'וואלט געטראפן אידישע מיידלעך דארט און אידישע ווייבלעך, כ'וואלט געמאכט קאנטאקט מיט זיי, איך האב געזאגט איך ברויך נישט די אלע זאכן ווייל א שיינעם טאג וועט קומען דער מלאך המוות ער וועט קלאפן מיין טיר און ער וועט זאגן קום, קום אהיים, כ'וועל פעיסן דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער וועט זאגן כ'האב דיך אראפגעשיקט אויף אזויפיל יארן, איך ווייס נישט וויפיל ס'וועט דעמאלט זיין. מיט וואס קומסטו צוריק? כ'האב דאך דיר געשיקט א מעסענדזשער און וואס וועט זיין כ'וועל נישט האבן וואס צו ענטפערן ממילא טוה איך עס נישט האב איך געקלערט איך מוז עפעס טון פאר אידישקייט איך האב געהאלטן אז דאס איז די פאסיגסטע זאך איז צוויי האבן אויפגעקאלט אז ס'איז דא א פעגעט אין בארא פארק זיי האבן מיר געזאגט זיין נאמען איך האב זיין נאמען איך קען עס נאר נישט ארויסגעבן ווייל טאמער איך קען עס נישט נאכדעם פראוון קען איך האבן יענע פראבלעמען וואס ער גייט ארום ער העלפט פאר די צובראכענע בחורים און הי מעסס דעם אפ איך וויל פרעגן בכלל ווען איינער איז נישט לייסענסד וויאזוי קען ער העלפן א צובראכענעם בחור? מענטשן פרעגן מיך פארוואס איך עפן נישט קיין שול, מענטשן וועלן קומען און צו זיין, זאג איך אים וועגן דעם עפן איך נישט ווייל איך בין נישט לייסענסד, איך האב געוויסע זאכן וואס איך האב געלערנט קורסן, באט איים נאט לייסענסד, איך קען זאגן איינעם פונקט דאס פארקערטע צו טון, דען וואט איז רייט פאר הים, סא איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, רבותי לעטס סטרעיטן אוט די קאמיוניטי, ווען איינער זאגט אז ער העלפט בחורים, זאלסטו וויסן, אויף וואס ער העלפט ווייס איך נישט, באט ס'קען גוט זיין אז ער העלפט צו ווייטער מאכן זנות. ענד יו שוד בי ווערי קערפול פון די אלע מענטשן, די מענטשן זענען דא סתם ליידיגייערס, ליידיגייערס. כ'האב געהאט א חבר אברהם בער בערקאוויטש, דער מלמד זיינער, דער מגיד שיעור, האט געזאגט אז ער האלט נישט מיט, ער וועט מיט אים לערנען, ער האט מיט אים געלערנט, יעדן טאג גענומען אין מקווה, ארום געמעסט אים אפ פאר אן אווער, און נאך דריי חדשים וואס ס'איז אים נמאס געווארן האט ער אים ארויסגעווארפן. און יענער האט זיך נעבעך נאכדעם גענומען דאס לעבן, עטס געדענקטס אלע, דאס איז בערקאוויטש, מיסיס בלאסנס א זון, און דער אנדערע ברודער איז גאר די גרעסטע פון די גרעסטע לעיקוואדער פוסקים, וואס איז געשען פון איינעם ביז צום צווייטן, אט דעם האט מען געכאפט און מען האט אים מאלעסטעד, עניוועי, ס'איז ביטער, מען פוינט די פינגער אויף איינעם וואס ער איז א חזיר, און ער מעסט אפ די אלע בחורים. נאכדעם ווען ער הערט אז זענען געווארן אביסל מעסד אפ סאו הי פינישעס אףף וויט דעם ענד איט העז טו סטאפ. כ'האב דיר געזאגט ס'גייט ארויסקומען איך בין נישט באזארגט איך נעם מיך נישט ווייניגער און דערנאך העי לעטס סי וואט העפענס. יעדער זוכט צו מאכן ביזנעס, איך וויל אייך פרעגן, איז דען נישט די גאווערמענט די בעסטע סאורס אויף ביזנעס? כ'פארשטיי נישט, מ'גייט צו א תלמוד תורה צו זאגן איך נעם נישט אן דיין קינד ווייל דיין שייטל איז צו גרעי צו צו בלאנד, דער חזיר העלפערט האט נישט געלאזט, ס'איז געווען דא איינער קליין ער האט זייער שיין געדאווענט, האט ער געזאגט איך וויל נישט ער זאל דאווענען ביי אונז פארן עמוד פארוואס זיין ווייב האט א בלאנד שייטל נישט צוגעדעקט, וואט דע העל דו יו נאו אבאוט הער שייטל? פוירסט פון וואנען קענסטו זיין ווייב? איך פארשטיי נישט, דיין ווייב קענסטו יא? דו קענסט דאך דיין ווייב אויך נישט, דיין ווייב לאט דיך דאך נישט אריין, דיין ווייב איז דאך פון די משוגעים, וואס א רעכט האסטו צו זאגן יענעמס ווייב ברבים אז זי איז אזוי און אזוי, נאר דאס איז די סאקמערע קאקמערע שפראך. אלץ געווען אזוי נאך אינדערהיים אויך, יעדער האט געוואוסט וואס טוט זיך אינטער יענעמס קלייד, ווי קומסטו דארט אריינצוקוקן? עניוועי, הייבט אן מיט די מעשה, עס אהער מיט אהין, איך וויל זאגן פארן עולם איך באמת וואס איך פארשטיי נישט איז, פארוואס מאכט מען נישט אייגענע מוסדות, ווי שטייט אז ר' מאטעלע מוז איבערלאזן צוועלף חברה רבנים און דער סיגעטער האט איבערגעלאזט, ווי האט ער געזאגט דארטן פאר דעם? פאר דעם וויאזוי הייסט ער דעם סאטמאר האט ער געזאגט ווען איר האט א ביזנעס יא צוטיילט איר פאר אלע קינדער גלייך איך וויל אויך אלע מיינע קינדער זאלן האבן גלייך פארשטייסט וואס דא גייט פאר ס'איז א ביזנעס לאמיר עס פירן ווי א ביזנעס אז איינער זאגט דיין ווייב האט אזא שייטל מיט אזא שייטל נעמטס ענק צאם צוואנציג חברה עפענטס א קליינע תלמוד תורה'לע יו דאנט ניד מאר דען דעט. ס'וועט מער מצליח זיין ווי די גרויסע, עניוועי די גרויסע זענען נישט מצליח. טאטעס זאגן מיר, די קינדער זענען אזוי אאוט אוו קאנטראל, איטס אנבעליוועבל. סאו וויל איך באמת פארשטיין, וואס האט עטס מורא פאר סאקמער קאקמער? זאלן זיי גיין קאקן אויפן ים סוף? שיגענע חברה זאלן גיין דארט ווי פרעה געגאנגען זיך אויסמאכן. עטס דארפטס נישט קיין מורא האבן פאר זיי, עטס דארפטס זיך אויסלאכן פון זיי, און מען זאל עפענען תלמוד תורה'ס און מיידל סקולס. יעצט וואס גייט זיין? זיי וועלן ענק שטערן, טאמער שטערן זיי ענק, מע, זאָג איך ענק צו, אַז מע װעט צונעמען אַלע זייערע פּראָגרעמס. איך האָב גענוג אַ פּול הײַנט בײַ דער גאָװערנמענט. מע גייט צושפּאַרן די אַלע מוסדות. װער ברויך זיי האָבן? זענען בכלל נישט אויסגעהאַלטן אויך נישט. נישט אויסגעהאַלטן. סרול האַגער איז אַ פֿאָרשטייער פֿון אַ מוסד פֿאַר קינדער פֿאַר ירא-שמים, און דער, חבֿרה-מאַן, נישט געקענט האַלטן הענט בײַ זיך און האָט אָנגעטאָטשט, אנגעטאטשט א פרוי בהוד יפיו, כ'זאל זאגן אז פון דארט וועלן ארויסוואקסן גרויסע צדיקים, צו לעזער וואלף ווי ר' מאטעלע'ס זון וואס ער טאטשט פרויען ער גיבט זיי די הענט און ער זאגט זיי העלאו אין שפיטאל, און שבת וועט ער זיין א רבי זיך מוסר נפש פאר אידישקייט, צו אהרן און זלמן לייב זיי האבן זיך בעסער אויפגעפירט אין די אינגע יארן, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, אונז זעמיר נישט מחויב מער צו ליידן פון זיי אונז וויל מען פון זיי נישט האבן קיין שום מין הדרכות, און די זעלבע די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן אויף מיר, דער געווען דער מאשאשער. שארמאשער, אה, שראמאשער, ער גאנגען אונטערשרייבען אויף מיר, איך קען אים אפילו? איך האב דיך נישט געקענט אפילו. און די זעלבע אויך די אלע אנדערע משוגעים, דעם יצחק יוחנן'ס אויסגעוועפטען שווער, געווען א אלטע בהמה, האט געהאט שכל חתונה צו האבען מיט'ן קיוויאשדער'ס טאכטער, ער געווארען אן אונטערשרייבער, פארוואס? ווייל יצחק שטערן האט אים געסטראשעט. איך זאג נאכאמאל פאר'ן עולם, ווי לאנג יצחק שטערן איז אין א מוסד איינגעשטעלט טאר מען דארט נישט שיקען קיין קינדער און מען זאל מאכען א פראטעסט. קודם שטילערהייט פאר די הנהלה און נאכדעם אז ס'וועט צוקומען צו די גאווערמענט וועט עס צוקומען. ער איז א טעראריסט, ער איז נישט קיין מחנך און דאס מוזט עטס ענק אויסלערנען איף יו נאט גאנע ווארק יור סעלף אפ. אסאך מאל זאגן מענטשן פארוואס גייסטו דיך נישט אנ'חזר'ן? איך ווייס יעצט א נאמען ווער ס'האט מאלעסטעד דאס יונגל. פארוואס גיי איך נישט טון גארנישט? ווייל ער האט א טאטן און ער האט א מאמען. זאלן זיי טון. זיי ברויכן העלפ בין איך מסכים צו העלפן. און אויב נישט. מסכים צו טוהן ענקער אלע שמוציגע ארבעט און אויכעט וואס עס נעמט אויף אסאך צייט, איים נאט העיר טו דו דעט, איך בין נישט ענקער מלך המשיח, עטס האטס מיך ארויסגעווארפן עניוועי, סאו פאר אלל איי קעיר ס'נישט מיין קאמיוניטי עניוועי, נאר איך טוה עס פשוט ווייל ס'האבן עס געגרינדעט באר חפרוה שרים, ס'האט געגרינדעט גרויסע צדיקים ערליכע אידן, און מ'האט עס צוגעגנב'עט פון זיי שטילערהייט. ס'איז געווען דאָ עזריאל גליק מיט אַ רעבעצן, מיט אַ יאָסל, אַ מולטי-ביליאָנער, ער האָט געהאַט די דרוקן פֿון ויואל משה, אַלעס האָט ער געהאַט. איינמאָל שטעלט ער זיך אויף, און קיינער פֿרעגט נישט, מהיכן ירק זה חי דו שייגעץ דו, ירק זה חי, האָט נישט אַריינגעלאָזט בײַם רעבן נאָר מיט טויזנט דאָלער אונטערן טיש, היכן ירק זה חי. עניוועי, ס'איז אַ שאָד פּשוט דעם רעבנס האָרעוואַניע זאָל גיין צו גרונד. אז עטס ווילטס העלפן צולייגן א פלייצע געזונטערהייט ווען נישט איים דזשאסט העיר טו טיטש יו רייט פראם ראנג דאס זאלט עטס אייביג געדענקען איך בין נישט דא פאר מער פון דעם איך זוך מיר נישט קיין ארבעט איך האב איך שוין גענוג און אסאך ארבעט כ'מאך יעצט בעזרת השם מאך איך דא אין ניו יארק מאך איך דריי ריזיגע מקווה'ס שוין. ס'איז היינט געשען נאך א טראגעדישע זאך אין וויליאמסבורג, א בחור'ל איז געפארן מיט א בייק, און איינער האט געפענט א געפארקטע קאר האט געפענט די טיר און איז אריין געפארן די בחור איז געגאנגען פליען אין די לופט ווער ס'געדענקט א האלב יאר צוריק איז געווען א טראק וואס האט געשלעפט א בחור ביים רעקל צו א אינגערמאן און נעבעך געהארגעט געווארן כ'האב ענק דעמאלטס געלערנט אונז געבן נישט קיין שום מין ווי מ'זאגט אויפפאסונג אז די קארס זענען ווילד זיי זעען נישט און ביציקלעך פארן און מענטשן ווערן געהארגעט נעבעך, ס'שלעפט אריין מענטשן, יעצט לאמיר גיין דא צו שטאט, דער איד פאר ער האט געעפנט די טיר האט ער געדארפט קוקן אין זיין שפיגל צו ער עפנט נישט די טיר אין איינעם, עטס קענט עפענען אין א קאר וואס ס'פליט און ער זאל אריין פארן אין אים אויכעט און אים אוועק שלעפן דארט מיט זיין קאר, דער עולם געט נישט אבאכט, שטעל דיר פאר פאריגע וואך איז געגאנגען א באס א ישיבה באס און געפארן אויף די סיידוואק און ער האט אראפ געשלעפט א סיין, עס גייט צו צו דעם זייער אן ערנסטער מענטש און ער זאגט אים גיי אראפ פון באס שטעל אפ דעם באס כ'פאר נישט ווייטער האט ער זיך אויסגעפיפן און ער איז ווייטער געפארן. איך גיי אין די גאס קיין עין הרע קינדערלעך זיי נעמען אויף די גאס יעצט האט שוין יעדער אזא בייק די אנדערע בייקס וואס מען דארף מען שטייט דערויף און זיי פארן זיי פארן איך ווייס ווי דעינדזשערעס דאס איז א קינד קען אריינפארן אין אן אנדער קינד א קינד קען אריינפארן אין א בעבי די קאמיוניטי איז

ווערענדיג ער עפענט דעם חדר אינדערפרי דארף ער געבן א לעקטשור וועגן סעיפטי, און ווען מ'גייט אהיים זאל ער זאגן קינדערלעך יעצט וועט עטס אויסנוצן דאס וואס מ'האט ענק אויסגעלערנט, מ'קען מער נישט לעבן ווי די חיות אזוי ווי מ'האט געלעבט ביז יעצט, דאס האט נישט געברענגט קיין גוטס פאר קיינעם, און קיין עין הרע כלל ישראל האט זיך געמערט, און ס'איז געקומען א פוינט ווי מ'מוז אנהייבן צו אבעיען סעיפטי לאוס. זייער זייער ביטערליך נעבעך נאך אן אומגליק געשען יעצט, א יונג זעכצן יעריגער בחור'ל,

און לעבן ווי מענטשן. יעצט איך האב מורא אז מען האלט שוין ביי דעם גובה דיליה. געדענקטס איך בין ענק אייביג געזאגט ווילאנג ס'איז נאך מאריך אף מאכטס א לעבן, כאפטס אריין, ס'וועט קומען די גובה דיליה, דער אייבישטער וועט באצאלן ביטער. מען שטייט שוין יעצט אז אמעריקע גייט אין מלחמה מיט איראן, מען שטייט שוין יעצט אז מעיאר דע בלאזיא גייט מארגן אנאונסן אז ער גייט נאך ווערן פרעזידענט פון אמעריקע אויך, וואטש און זי, און מען שטייט אויף גרויסע צרות, די גאנצע זאך איראן סטראשעט זיי האבן נישט קיין מורא נישט פאר אמעריקע נישט פאר ארץ ישראל, יעצט איז אזוי. איראן וועט כאפן גוטע שלעק, ס'איז נאו דאוט אבאוט דעט, ער קען נישט איינעמען אמעריקע ווען ער שטעלט זיך אויפן קאפ, באט די פראבלעם איז ס'עט קאסטן טויזענטער און טויזענטער קרבנות אין ארץ ישראל און טויזענטער און טויזענטער קרבנות אין אמעריקע, און מ'איז אריין מיט איראק, עס גינג שנעל, מ'האט געמאכט די מלחמה שנעל, איז אויך געפאלן זעקס זיבן טויזענט סאלדאטן און ס'איז דא עפעס דרייסיג טויזענט פארוואונדעטע, און טאמער איז יעצט שוין געקומען די צייט פונעם גובה דיליה זעמער אויף גרויסע צרות ווייל די חז"ל האבן זיך געבעטן רבונו של עולם ייתי משיח זאל קומען ולא אחמין, איך וויל אים אפילו נישט זעהן ווען ער קומט, אזאלכע צרות וועט דעמאלט זיין, דאס איז שוין נאכדעם וואס מ'האט שוין ממתיק געווען דער הייליגער רבי ר' מיילך, מ'האט שוין אלעס געמאכט המתקת הדינים, ס'איז גרויסע צרות. רבותי לאמיר זיך איבערקערן צום הייליגן באשעפער, צוריקקערן און זאגן דער אייבערשטער זאל אונז מוחל זיין, און אפשר וועט ער אונז געבן יעצט נאך א טשענס. צו קומען דורך רחמים וחסדים. לאמיר האפן אז ער וועט אונז געבן נאך א טשענס. כ'האב געוואלט קודם כל אנהייבן די וואך מיט א ביטערע זאך, איך בין געזאגט ס'דא איינער יצחק שטערן, ער איז געקומען דא פון לונדון, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון דארט, זיינע קרעדענטשעלס אז ער איז אין חינוך איז אז משה טעראריסט פרידמאן האט געהאט א ברודער וואס האט נישט געקענט געבן א גט און ער האט ערלעדיגט א גט, האט דער סיגעטער געזאגט זיין טאטן אז ער האט עס איז געווען א גט און מ'האט געדארפט מבטל זיין, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס דארט איז געווען ס'אינטערעסירט מיך נישט, אבער ס'איז געפערליך דער מצב. ער איז געווארן א מחנך. דער רשע לויפט שוין ארום יאהרן, ער האט דאך מיט מיר אויך אנגעהויבן. ער האט גענומען אלע קינדער פון סאטמארע קעמפ און געזאגט ווען מ'וועט אהיים קומען זאל יעדער גיין ביי נחום ראזענבערג'ס הויז און מ'זאל שרייען שייגעץ. ס'איז נישט יעצט, דאס איז צען צוועלף יאהר צוריק. איך בין געווען קלוגער פון אים, איך בין בכלל נישט אהיים געקומען, איך קען זיצן א חודש אין די פרעמד אויכעט, און צוויי אויך. ער האט געדאווענט מיט מיר אינאיינעם אין קליימער, ער האט אנגעפירט אלע זיינע שייגעץ שטיק, און דעמאלטס זענען געקומען בחורים זיי האבן מיר געזאגט אז ער רעדט מיט זיי מנבלות, ער האט געמיינט ער וועט קענען טון וואס ער וויל דא, ער איז נישט באלעבאס, און איך וויל זאגן זאלי קאהן דו ביסט אויך נישט באלעבאס, ווייל ווען אונז וועמיר אנהייבן צו רודף'ן שטערן'ען ער זאל ארויסגיין פון די ישיבה וועסטו אויכעט מוזן ארויסגיין, וואס ער טוט איז ער נעמט יאנגסטערס ער מאכט פון זיי דזשיהאדס אזוי ווי די אראבער, און דאס אלעס איז דאקומענטעד.

ווייל איך שריי די גאנצע צייט, מען איז באזארגט, מען האט געכאפט א איד, מען האט אים אנגעפראסקעט, מען האט אהער, מען האט אהין, וואטס די ביג דיעל, וואס האט עטס געטון מיט יעדן אלע יארן, און וואס האט עטס געטון מיט מיר, וואס א רעכט האט עטס געהאט מיט מיר זיך צו טשעפען, און איך האב ענק געבאדערט? איך בין נישט קלאר אין די שיטה וואס עטס ווילטס פארקויפן, אז דער רבי האט געהאלטן מען טאר נישט טראגן אויפן עירוב? שטיסען ווען מ'לייגט אריין געלט, ס'דא הונדערטער עירוב'ן ארום וויליאמסבורג איך זע יעדער מאכט זיך א קליינעם עירוב, איך ווייז פאר עטליכען אז ס'איז פסול, זאגן זיי ביסט גערעכט מ'האמיר נישט געלערנט, אבער די עיקר איז צו צושטערן די גרויסע, דאס מוז מען צו צושטערן, פארוואס? ווייל אויף דעם ליגט אפאר טאלער, איך זע ס'ווערט שוואכער יעדעס יאר, ס'קומט שוין ווייניגער מענטשן, דער עולם געט שוין נישט קיין געלט און פארטיג, ווייל די קשיא איז זייער קלאר, איך פרעג יעדן, יעדער פרעגט. סוכות, האט די רבי געוויסט אז מען טראגט ווען ס'איז געווען סוכות, שבת, האט די רבי געוויסט מען טראגט צו די סוכה צו נישט, האט ער נישט געוויסט, וואס האט ער געקלערט ווי עסט דער עולם, מען פאסט סוכות שבת, צו חול המועד, האט ער יא געוויסט האט ער דאך עס געלאזט, וואס ווילט עטס האקט א טשייניק, די רבי די רבי זכרונו מיט לברכה הערט אויף מיט די בעלאניס, עניוועי, און זאל איך זאגן נאך א זאך, די גאווערמענט האט אריין געלייגט ביז יעצט אין ניו יארק סיטי און סטעיט הונדערט און צען מיליאן דאלער פאר די אלע ווידיאוס, סאקמער קאקמער זענען קלוג. ווייניג. משה הערש קליין האט אריינגעלייגט א ווידעא, אבער וואס איז געווען למעשה? ביי אים אין צימער האט ער געמאכט אז מען זאל נישט אריינלייגן, ער האט געזאגט דאס איז עפעס א קאוט הענגער קלאזעט, איך ווייס, און דארט האט ער אנגעכאפט די קינדער און אונז האבן מיר אים ארויסגעפירט, אונז דערשרעק מיר זיך נישט, אהרן דיין לאנטש פראגרעם וואס דו ליידסט, וואס דו האסט געליטן יעצט, איז זעמיר אויכעט אונז אונטער. זעק, ווייל דו גייסט מער נישט ארויסווארפן קיין קינדער, אונז האב מיר דיך געווארנט פארדעם אויפן האטליין, איך ווארן אלץ הויעך, איך האב נישט קיין סודות, און זאלסט געדענקען איין זאך, דאס גייט נישט אנהאלטן ווייטער אויך נישט, דו גייסט מער נישט קענען ארויסווארפן קינדער, ווען נישט נעם נישט קיין געלט פון די גאווערמענט. למעשה איז אזוי, קומט ער זיך אן דא דער יצחק שטערן, שטעל דיר פאר, און ער איז געווארן דער גאנצער באלעבאס אויף אידישקייט, גאנצער באלעבאס. כ'געדענק ווען איך בין אויפגעוואקסן, כ'האב געלערנט אין סאטמאר, און אסאך עלטערע אידן האבן נישט ליב געהאט דאס אז די רבי נוצט בחורים, צו קלעבן אין די טרעינס די אלע זאכן, און זיי האבן פארגעהאלטן דעם רבי'ן, האט די רבי זיי געזאגט אז איך געב אכטונג, איך ווייס פונקטליך וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט און וויפיל מען מעג נוצן די בחורים, ממילא בין איך באלעבאס אויף אזוינפיל אז עטס דארפטס ענק נישט זארגן אז ס'וועט געשען עפעס שלעכטס. עס איז אבער דא איין זאך וואס דער רבי האט נישט געזען, געווען יענע מאל ביי א לויער פלעגט איך מאכן ארבעטרעישענס, און יענע מאל ביי א לויער זאגט מיר דער לויער איי דאנט אנדערסטענד דיס רבי טייטלבוים וואס סאטש א דזשיניעס ענד סאטש א סמארט מען האו דיד איט העפען דעט הי דידנט ליוו א וויל? שוין האב איך אים נישט געזאגט, איז די תירוץ איז איינס פון צוויי זאכן אדער האט ער יא געלאזט ביי איינעם א צוואה און מען האט יענעם אדער געסטראשעט אדער באצאלט אז ס'זאל נישט ארויסקומען, דאס קען זיין איין זאך, אדער איז געשעהן נאך א זאך. די רבי האט נעבעך געזעהן ער האט נישט מיט וועם צו לאזן די צוואה, ער האט געזעהן ער האט נישט נעבעך וואס צו לאזן צוואה, וואס זאל ער לאזן אז משה טייטלבוים זאל אים איבערנעמען, ווען ער לאזט איבער אזא צוואה איז ער דאך ווערט ער דער בעל מכשיר אויף אלע מיל מארט און אויף אלע טרייפות, דאס האט ער נישט געקענט, איז למעשה מחמת איזה סיבה שיהיה האט ער געהאלטן אז ס'איז בעסער נישט צו לאזן קיין צוואה, האט מיך דער לויער געפרעגט האו קען איט בי סאטש א ווייז מען שודנט ליוו א וויל. כ'האב נישט געוואלט מסביר זיין, ער האט געהאט זיינע פראבלעמען, נישט געהאט וואס צו לאזן און וועם צו לאזן, עניוועי, אדער האט ער געלאזט און מ'האט אים אויסגעשפילט. יעצט דעיס איז דעם רבי'ן אויך נישט בייגעפאלן אז ס'וועט קומען א צייט ווען מ'וועט אים אזוי אויסשפילן מיט נוצן אלע זיינע זאכן וואס ער האט אונז געלערנט פאר ביזנעס, און מ'וועט אלעס מאכן פארקערט. האט זיך אים געדארפט דאכטן אז יצחק שטערן עט ווערן זיין יורש דאורייתא. און ער עט שיקן די בחורים ווי און ווען צו גיין פראטעסטירן, ער האט דאך געהאלטן אז ער פירט עס, יא, ווען ער איז דא געווען האט ער עס געפירט, אבער ער איז אוועק, איז יצחק שטערן געווארן דער יורש, און נאך אפאר יורשים, געווען אמאל איינער, כ'וויל שוין נישט זאגן זיין נאמען היינט, ער האט געהאט א צוואה אז דער רבי לאזט אים גאר צו זיין רבי, עניוועי, דאס זענען די חברה, נעמען זיי. די בחורים און זיי מאכן פון זיי די גאנצע ווי מען זאגט סאלדזשערס, דער רבי האט דאס קיינמאל נישט געוואלט און קיינמאל נישט פארלאנגט, און זיי שפילן זיך ארום מיטן עולם, יעצט איך האב שטארק מוחה געווען די גאנצע צייט אויף דעם, איך בין בכלל מוחה אויף יצחק שטערן ווייל יצחק שטערן איז געווען א ליידיגייער וואס איך האב אים געקענט פון קליימער סטריט, ער פלעגט רעדן מנוולות מיט בחורים, מנוולות ממש, און איך האב געהאלטן מען דארף אים ארויסווארפן, ממילא איז ער געווארן שטערקער פון מיר, ער האט אנגעהויבן זיך מיט מיר צו קריגן, און ער האט אויסגע'פועל'ט אז מען האט ארויסגעשטעלט א חרם אויף מיר. פיין, אבער ווי איז ער אנגעקומען מיט דעם? ער איז נישט אנגעקומען אין ערגעץ, וואס איך האב געוואלט דורכפירן האב איך דורכגעפירט ברוך השם. ס'איז געווען יעצט א מורא'דיגע אסיפה צוויי וואכן צוריק אין קאנעטיקוט אין א האטעל, ס'איז געווען פינף הונדערט מענטשן, און מענטשן האבן מיך אפגעקאלט אז די אלע גרעסטע רעדנערס וואס זענען דארט געווען האבן געזאגט אז אלע, ס'איז געווען דארטן וועגן טאטעס וואס האבן פארלוירן נעבעך קינדער אדער יונגלעך אדער מיידלעך, און. עס איז געווען פון אלע מינע, ווייסע זאקן, ליבאוויטשער, אמעריקאנער, פראם אלל שיכטן, עס איז אפילו געווען דארטן שידוכים פון א גרויסן ערנסטן רב מיט א מאדערענע קהילה וואס זיין טאכטער האט זיך פארקלאפט מיט א סאטמארער בחור און זיי גייען חתונה האבן, עס איז דא אלעס געווען דארטן און מענטשן האבן זיך געפילט זייער דערהויבן און זייער נאנט איינער צום אנדערן ווייל ווען פרייט זיך א הויקער ווען ער זעט א צווייטן מיט א הויקער? מען זעט יור נאט עלאון און נאך אסאך זעט מען, מען טרייט עס ארויסצוהעלפן, יעצט. העלפן די חברה איז זייער שווער, די איינציגע זאך וואס מען קען באמת העלפן און אויף דעם איז געווען די רב פון די אסיפה גערופן אז טאמער האסט אזא זון מיט אזא טאכטער וואטעווער איט איז, מאך זיכער אז זאלן חתונה האבן מיט וועמען זיי ווילן און זאלן עס מאכן שנעל און נישט זאלן ארום הענגען יארן, ביקאוז פון ארום הענגען און פון שלאגן זיך עט גארנישט ארויסקומען עניוועי. און יעדער האט זיך געפילט גוט, זיי האבן מיר אלע געזאגט, זיי האבן מיך אפגעקאלט, און רוב האבן מיר געזאגט ר' נחום דאס וואס איר האלט אין איין זאגן אויף אייער האטליין אז עס האט זיך אנגעהויבן מיט סעקשועל אביוז, דאס איז אמת, א טאטע האט מיר פארציילט, איך האב געפרעגט מיין זון, זאג מיר, ווי אזוי האט זיך עס אנגעהויבן ביי דיר, יענער איז אינגאנצן אראפ פון וועג, ווי אזוי האט זיך עס אנגעהויבן ביי דיר, זאגט ער, כ'על דיר זאגן די אמת טאטע, ווען כ'האב געלערנט אין ישיבה, כ'האב מיך געשפילט מיט א בחור, און א בחור האט זיך געשפילט מיט מיר, מיין עידזש, איי דינט ריעלי קעיר, איי ענדשויד מיי סעלף און הי ענדשויד הימסעלף. ווי ווער אוו עידזש, ווי ווער פרענדס, און ווי האט זיך אנגעהויבן די גאנצע צרה, געגאנגען איינמאל אין מקווה, געקומען אין סאקמער אין די גרויסע מקווה, געקומען א חזן מיט א לאנגע ווייסע בארד, כ'האב מיך געעקלט פון אים, זיין גאנצע האר, די די באדי איז געווען פול מיט ווייסע האר, און ער איז אריינגעקומען מיט זיין פופיק און זיך געוואלט אריינשטופן אין מיר, עס איז שוין נישט געגאנגען, עס איז שוין געווען עובר ובטל זיין פופיק, און ער נעמט זיך עס רייבן און רייבן, און נאכדעם רייבט ער מיך און אלעס, איי וואס סאו אימבערעסד, כ'האב געזאגט אויב דאס איז א איד, די העל וויט איט. און ער איז אוועק, אראפ זייער שטארק פון וועג, און דאס אלעס וואס איך טו שוין, האבן מיר געזאגט, עווריטינג דעט יו טאוט איז סאו טרו, ווי דידנט איווען נאו האו טרו איט איז, סאו למעשה טריי דער עולם צו פארעכטן די אלע אלטע מיסטעיקס, נישט מען זאל מאכן נייע מיסטעיקס, מען זאל האבן א נייעם משוגענעם, מען זאל נאכלויפן נאך אונזערע קינדער און ער זאל זיי זאגן אז אונז גיימער מאכן יעצט א סטעדיום, מען גייט פראטעסטירן, פראטעסטיר נישט, ווער נישט דעם רעבנס פארזארגער. נאר זאל ג-ט פאר אים מורא און פארטיג. סא אונז מיר מוזן ביידע אראפ נעמען אויב מיר מוזן און ביידע מוזן אראפגיין. ס'דא פון די פעדערל גאווערמענט איז דא פיקטשערס ווי מען לערנט אויס קליינע קינדער ווען זענען נאך קליין לערנט מען אויס די גוים די אראבער אז זיי זאלן זיך שלאגן און אפהאקן די קעפ פאר מענטשן פאר מען לערנט עס אויס און בעסיקלי דאס טוט סאטמאר. איטס עקזעקטלי וואט דעי אר דואינג. נאר זיי זאגן זיי רופן עס א שיטה, עס איז א מלחמה קעגן ארץ ישראל, ס'איז גארנישט, דער רבי בעט דיר נישט גייסט מלחמה האלטן קעגן ארץ ישראל, פאר נישט אהין און גיי נישט אהין און פארטיג, סא דאס איז א מורא'דיגע זאך א פארברעך פון סאטמאר וואס זיי לאזן אים צו, און איינמאל וועט עס באצאלן א פרייז, האסט דאך געזעהן איך האב געשריגן צען יאר איך וועל אראפ נעמען אלע חזירים פון די מעפ, ווי האלט עס היינט? ניינטי פערסענט זענען אראפ פון די מעפ, יעצט האלט עס אין ארץ ישראל אויכעט שוין שטארק. ס'איז דא עפעס איין קעיס אין ארץ ישראל ווי איינער האט געטאטשט זעקס קאמפלעינטס איז געווען אויף אים און סאמהאו ער איז געווען די בעסטע מלמד און די פרינציפעל האט געזאגט אז מען זאל עס פארקוקן און מען האט אים געטראפן מען האט אים חוקר געווען מען האט אים ארויסגעלאזט סאו איך האב אנגעקאלט ארץ ישראל נאך פרייטאג איך האב זיי געזאגט אז אויב בלייבט ער מלמד בין איך דארטן נעקסטע וואך מען גייט פראטעסטירן אין גאנץ ארץ ישראל ער קען נישט בלייבן דארט מלמד ווילסט אים נישט איינזעצן איך קען מיך נישט אריינמישן אין ענקערע פרייוועט אפעירס באט ער קען נישט בלייבן מלמד. עניוועי, מ'עט זעהן וואס ס'עט זיין, זיי מיינען זיי מוזן אנהייבן די שטיקלעך, יעצט איז דא סאטמאר האט ווידיאוס, איך האב געהייסן די גאווערמענט זאל עס אריינלייגן און מען האט אריינגעלייגט איבעראל, מען האט באצאלט הונדערט און צען מיליאן דאלער, איז פאריגע וואך האט מען אנגעפראסקעט דארט א קינד, פרעג איך די אינסייד הנהלה וויאזוי קען זיין מען האט אים אנגעפראסקעט, ס'איז דא ווידיאוס, זאגן זיי נעכטיגן טאג, די ווידיאוס האט מען געשטעלט נאר אינדרויסן אינעווייניג האט מען נישט אריינגעלייגט גארנישט, האב איך געזאגט שקויעך אז דו זאגסט מיר, טשענעל טוועלף גייט ענק וויזיטן די וואך אדער די אנדערע וואך. דיס איז נאט גאנא העפן עני מאר, די אלטע דרכים וואס עטס האט געהאט אין שטאט סאקמער קאקמער, דאס האט היטלער שוין אויסגעהארגעט און מיטגענומען די אידן מיט די גאנצע קהילה ענד דעטס איט, פארגעט אבאוט איט, דאס איז אמעריקע, ס'איז נישט צו פארשטיין וויאזוי זיי טוען אזא זאך, די זעלבע האבן זיי געטון מיט משה הערש קליין, וויאזוי האט מען נישט געכאפט משה הערש קליין, ווייל ער האט געהאט דארט עפעס א קלאזעט, ער האט געזאגט אז דאס איז זיין קלאזעט פאר אויפצוהענגען קאוטס צו וואס, און ס'איז נישט געווען דארטן קיין ווידיאו, דאס איז א חוצפה שאין כמוה. דיס איז נאט גאנע גאו אן, די ערשטע זאך טשענל טוועלף האט געפרעגט האו קוד איט בי דעט דעי דידענט קעטש אים וואו זענען געווען די ווידיאוס, און דערגאנגען אז דער שייגעץ האט עס געלאזט דארט האט ער נישט געהייסן אריינלייגן אין יענע ווידיאוס, לויט ווי איך פארשטיי האט מען אריינגעלייגט אום שבת האט ער געפרעגט צו מען מעג, ס'איז א פיקוח נפש זאג איך וואס הייסט מען מעג אן א שינוי, ווייל די מלמדים האבן געזאגט ער טאטשט קינדער? ס'א חוצפה וואס די וועלט האט דאס נישט געהערט אזאנס צו טוהן? ווי מעגט עץ טוהן אזא זאך? עץ זענט נישט באלעבאס אויף אונזערע קינדער. האסט א לאנגע ערוה קענסט עס נישט קאנטראלן קאט איט דעטס איט. און יעצט איינער געזאגט אז איך האב ארויפגעלייגט דאס אלעס אויפן וואטסעפפ האט מיך איינער אנגעקאלט אז ער איז א מלמד אין בענזנהורסט א תלמוד תורה דארט איז אויכעט נישט דא קיין ווידיאו נאר אינדרויסן אינעווייניג האבן זיי עס נישט אריינגעלייגט. איך ווייס איך האב א חבר וואס לייגט אריין קעמערעס, האט סאטמאר באקומען זייער זייער טייערע קעמערעס אז מען קען אריינלייגן א מענטש גייט עס פון זיך אליין נאך איבעראל ווי דער מענטש איז געווען די לעצטע יאר און צוויי יאר, האט דאך סאטמאר דאס נישט געוואלט ווייל זיי האבן דאך גענוג חזירים נאך, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געהייסט דעם אינגערמאן ער זאל אריינלייגן גאנץ אנדערע קעמערע. דער אינגערמאן איז א מומחה, געגעבן א קוק אויף די סיריעל נאמבער, זאגט ער אים רבי דאס זאלסטו אריינלייגן נישט איך, איך גיי נישט זיצן פאר דיר, און ער האט עס נישט אריינגעלייגט, אונז ווייסט מען דעם אלע בלאף, אונז געבן מיר דאס אלעס איבער פאר די גאווערמענט, ויהי היום ס'וועט ווערן ארדענונג, מען טאר ענק נישט טראסטן גארנישט, עץ וועט זען, אהרן האט זיך ארומגעשפילט, איך האב אים געווארנט דעמאלטס וועגן ארויסווארפן קינדער, צום סוף האט ער באצאלט דריי מיליאן דאלער, מען האט אים צוגענומען דעם לאנטש פראגרעם און אריינגעזעצט צוויי מענטשן. אונז זעמער היינט דא להרוג ולהרג, ווי דאונט קעיר ענימאר, ס'וועט אדער זיין פאר יעדן גוט אדער פאר קיינעם נישט, און שפילטס זיך נישט ארום, ביקאוז עס קומט יעצט ארויס, דאס אלעס קומט יעצט ארויס. יעצט איך האב געמיינט אז נאר איך בין ברוגז אויף דעם, דערווייל איך האב געזאגט דערפון אויפן וואטסעפפ האט מיר איינער געזאגט אז ר' אלטר משה האט אויף זיין האטליין א גאנצע שמועס באריכות וועגן די אלע שייגעץ שטיק וואס איז פארגעגאנגען מען האט גענוצט די בחורים, און ער רעדט טאקע אויך פונעם זעלבן שייגעץ יצחק שטערן. און דער עולם איז אנגעברויזט, און איך וויל געבן דעם עולם א מראה מקום אז זיי זאלן ארויפגיין זאל מען עס קענען אויסהערן, און זיי וועלן זעהן אז נישט נאר איך פארפיר, ס'איז דא אנדערע וואס זיי פארפירן אויך. יעצט שטאט'ס איך זאל דארפן איבערזאגן אלעס וואס מען האט דארט גערעדט, געב איך ענק דעם מראה מקום יעדער זאל ארויפגיין, איך מאך א קורצערערן שיעור ווייל איך וויל אז יעדער זאל האבן צייט אויסצוהערן. קודם כל, עה הרב ר' אלטער מוישע'ס טעלעפאון איז וואן ניין פייוו וואן טו סיקס טו טרי סעווען טו טו, ס'איז אזוי ווי מיין נאמבער נאר די לעצטע, צוויי איז טו טו טרי סעווען טו טו איך האב געגעבן דעם נאמבער די קאמפעני איך האב עס געגעבן פאר אלע היימישע יעצט איז אזוי די לעצטע נאמבער וואס ער האט געהאט וואס איז וויכטיג איז פאור פארטי ניין מען דרוקט קעסטל פאור פארטי ניין פארדעם איז דא פאור פארטי עיט פארדעם פאור פארטי סעווען און פארדעם איז דא פאור פארטי סיקס דאס גייט נאך צוריק ביז שבת הגדול אויף אפאר מינוט וואס ער האט גערעדט ווען מען האט צייט זאל מען עס אויסהערן ווען נישט פאור פארטי ניין פאור פארטי עיט און פאור פארטי סעווען איז זייער וויכטיג. צו הערן ווייל דארטן זאגט ער די זעלבע אז מען נוצט די בוחרים פאר זייערע שייגעץ שטיק, זיי האבן געמאכט א נייעם גאט, גענעמט א נייעם, געטראפן איינעם וואס ער איז געווען א קנאי די לעצטע פאר וואכן פאר זיין טויט, ער הייסט אוירבאך, רבי שמואל אוירבאך, און פון אים אויף אים בויעט מען אלעס, פארשטייסט א מעשה? זיי זענען געווען אלע וואס זענען געגאנגען צו די בחירות, רבי שלמה זלמן אוירבאך איז געווען עמטליך א לינקער, א קוק'ניק איז ער געווען. איינער האט אים אמאל געפרעגט צו ער זאל גיין אויף מירון לג בעומר, האט ער געזאגט וואס דארפסטו גיין אויף מירון, זאגט ער, דארט איז געווען א איד מיט מסירת נפש, זאגט ער, מסירת נפש איז דא אין הר הרצל אויך, דארפסט נישט פארן ביז מירון, פארשטייסט? איז היינט איז אלעס געווארן כשר, פארוואס? ווייל מען קען מאכן אפאר טאלער, רבותי לאמיר נישט פארדרייען דעם רעבינ'ס שיטה, הערטס אויס, ניין פייוו וואן טו סיקס טו טרי סעווען טו טו, און דרוקט. ס'איז קודם קעסטל פאר פארטי ניין, נאכדעם פאר פארטי עיט, נאכדעם פאר פארטי סעווען, און אפילו פאר פארטי סיקס. וועט עטס האבן קלאר ארויס וויאזוי מען פארפירט דעם עולם. מען רעדט דארטן פון דעם גרויסן אסיפה וואס איז געווען א ריזיגער דורכפאל. דאס איז געווען פסח צייט. דאס איז זייער וויכטיג מען זאל הערן, און מען זאל וויסן מיט וואס מען האנדלט. זייטס נישט מקריב ענקערע קינדער אויף יצחק שטערנ'ס מזבח. דער מענטש מוז פארלאזן די שטאט.

תסגור את ההאטליין אחרת אני יורה בך, דא דא דער וואס ס'פירט אין ווילימסבורג איז אזוי דערשראקן אז אין בארא פארק דער גוי האט געזאגט אויף א איד דורטי דזשו דער פאליסמען דער פון דא וואס ער פירט דא די קאמיוניטי ער דארף זיין דער ליעזאן פאר יעדן האט ער מיר געזאגט אזוי ליסען יו קלאוז יור האטליין ענד יו קיפ יור העד היי זאג איך וואט דו יו נאו אבאוט די האטליין ס'איז אזוי קאראפט די גאנצע כ'האב אזא הנאה ווען מ'שלאגט א איד האב איך הנאה ווייל דאס איז מיין בלוט. דער אייבערשטער נעמט זיך אן פאר מיין בלוט, איך האב אים געזאגט עטס וועטס נישט קענען בלייבן דא וואוינען, און איבעראל ווי עס האט זיך אנגעטון רשעות פאר אידן וועט מען ענק ארויסווארפן, מען האט ענק ארויסגעווארפן פון יוראפ, מען וועט ענק ארויסווארפן פון אמעריקע אויכעט, וואס רעכט האט עס געהאט צו רייטן אויף יענעמס בלוט, וואס האב איך געוואלט דא, איך האב געוואלט ווערן פרעזידענט פון אמעריקע? איך האב געוואלט מען זאל נישט טאטשן קינדער, איך האב געדאווענט אין קליימער סטריט, ס'איז געווען די ארגסטע שול פאר זנות, און קינדער פלעגן קומען וויינען, רעבע, רעב נחום, דער רעבע זאגט מען מוז גיין יעדן טאג אין מקווה, איך גיי אין מקווה, מען שטופט אין מיר אריין דעם. פיפיק אז ס'טוט מיר וויי אין די מחילה צוויי וואכן בין איך מחויב יעדן און יעדן טאג צו גיין און ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל אויפזעהן נאנאנאנאנאנאנאנא דאס גייט זיך ענדיגן רבותי ווערי ווערי סון ווייל איך שריי יעצט די גאנצע צייט מ'מאכט א גאנצע אויפרידעריי וועגן דעם וואס ש ד טוט עס באהאלטענערהייט ער מאכט עס נישט מיט די פאליס ווייל איך גיי ווען אין פאבליק און כ'שריי ווען רבותי יו אר געטינג ע טריט אוו יור אוין מעדעסין. אונז גלייב מיר דאך אז דער אייבישטער באצאלט יעדן, האט עטס געמעגט דאס טון פאר נחום ראזענבערג פאר גארנישט? נאו יו געט איט רייט בעק אין די פעיס, כ'האב ענק איבערגעלאזט א כלל עטס וועטס נישט קענען דא וואוינען, מ'עט ענק ארויסרוידעפן פון דא, דעטס אלל, האסטו געמיינט יעדער האט געמיינט ער קען טון וואס ער וויל מיט יענעמס בלוט און נאכדעם קומט נאך שרייען צו די פאליס אה מ'איז נרדפים ווי ביאינג היט איז געווען דא א גוי פעטערסן מ'האט אים אויסגעהאקט אן אויג פארוואס האט מען דאס געמעגט נאר דאס אינטערעסירט מיך נישט ווייל איך בין נישט פעטערסן'ס לויער איך בין מיין לויער. מיך האט מען אומזינסט גערוידעפט און ארויסגערוידעפט פון די שטאט און באשמוצט אפשר א יאר אין אלע צייטונגען ביז איך האב מיר אנגעהויבן צוריקצושלאגן איך האב געזאגט עטס זענטס ליגנערס און איך האב געברענגט בריוון פון רבנים איך האב געברענגט א בריוו פון אודווארי רב וואס ער שרייבט אזוי ר' נחום מיט זיין ארבעט וואס ער טוט גייט ער ברענגען משיח'ן אזוי ברענגט ער און ער איז נישט געווען א איד וואס האט זיך געווארפן מיט טייטלס ער האט נאר געבעטן מען זאל עס נישט מפרסם זיין ווילאנג ער לעבט אבער זיין זון הרב שמואל דוד ווייסט פון דעם ער איז דארט געווען ער האט עס געזען ווען ער האט עס אונטערגעשריבן. וואס האט עטס געמיינט? ווער זענט עטס דא? מ'האט ארויסגעלאזט אפאר א צע צעלאזטע אזיאטישע פערד אויף אמעריקע, זיי ווילן איבערנעמען אמעריקע, האטס עטס אינדערהיים נישט געקענט איבערנעמען, האטס עס נישט געקענט, יעדע רב האט זיך געהאט זיין קהילה'לע און זיין אהער און זיין אהין מיט זיין פאליטיק, ער האט נישט געקענט איבעראל זאגן זיין מיינונג, נא נא, סא, עטס זענטס נישט געווען און עטס זענטס היינט אויך נישט, שלעגערס דאס זענט עטס יא. סא דאס גייט זיך אפשטעלן. ס'איז דא יעצט א גרויסע מיטינג געווען מיט די פאליס, איך האב זיי אריינגעשיקט מיין אינפארמעישן, איך האב געזאגט וועיט א מינוט, וואס איז מיט שניצלער? פארוואס האט ער אוועקגעוואקט ווען ער איז א פעלאן? פארוואס האט ער נישט באקומען איין טאג צו זיצן? פארוואס? ווייל די די עי איז קאראפטעד? סא וואט די יו וואנט? וואס היטשט עטס ארום? דעטס אלל דעטס העפענינג היער. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. פון די וואס זענען געווען ביי די אסיפה דא אין קאנעטיקעט זאגן אז איך בין גערעכט. אויב דער היימישער האט געשטופט אין די מחילה איז מען דאך געגאנגען רודפ'ן די עם מ'זאל עס פארקוקן פארגלעטן פארגלעטן פארגלעטן און נאכדעם ווייזט זיך אויס אז ס'איז דא פֿינף הונדערט טאטעס איז דארט געווען און יעדער האט געהאט נעבעך א זון אדער א טאכטער אדער צוויי קינדער אדער דריי וואס זענען אראפגעפארן פון אידישן וועג חוץ פון דעם וואס ס'איז דא דרײַ הונדערט טויטע שוין. סאו למעשה לעטס פעיס ריאליטי, וואט אר ווי היער פאר? אר ווי היער טו פראטעקט טשילדערען אדער חזירים? און יעדער כאפט זיך יעצט. זאג איך ווען עטס זאלטס ווען מיך אויסגעהערט צען יאר צוריק ווען ווי איך האב די האטליין שוין עלף יאר וואלט נישט געווען די אלע זאכן. דעי שוד העוו בין סטאפט רייט דען ענד דער. נאר וואס יעדער געוואלט פראטעקטן זיינע מלמדים זיין תלמוד תורה און אהער מיט אהין און שוין. יעצט וועט עטס זעהן נאו יו וויל סי ווער יו אר אפטו. ס'איז געווען א מיידל וואס איז געווארן א פאליס אפיסער א פינף זעקס יאר צוריק. צו אפשר מער, און זעהט אויס זאכן זענען נישט געגאנגען וויאזוי זי האט געוואלט, און זי האט זיך געטראפן אן א קאמיוניטי, זיי האבן נישט געוואלט אז זי זאל ארבעטן אין די קאמיוניטי, מען זאל נישט זעהן אז א אידישע טאכטער קען ווערן א פאליס אפיסער, בקיצור, איך הער זאגן אז די געוועזענע וואך האט זי זיך גענומען דאס לעבן, ווער איז שולדיג פאר דעם? די מנהיגים, די פירער, עטס גייטס ווייטער צו די מנהיגים און געטס אפ כבוד און מאכט זיכער אז וואטעווער, אז זיי זאלן קענען ווייטער טוהן זייער רשעות, און איך וואלט צולייגן א קלייניקייט, עיבי בעיבי שטיין דו'סט אויך אזוי אויסזעהן. דו'סט דיך נאך נעמען אמאל דאס לעבן, פארגעס נישט, כ'האב דיך געווארנט, אלע וואס האבן זיך געטוישט דזשענדער, די סטאטיסטיקס האבן זיך אלע גענומען דאס לעבן, איז במילא, איך בעט דיך, הער אויף כל זמן דו קענסט נאך, אויב דו קענסט נאך, אויב דו האסט דיך נאך נישט אפגעשניטן דעם פיפיק, הער אויף, שוין יעצט פאופ פרענסיס, ער זעט דאך אז ס'איז צרות איז א בארג אין אלע זייטן, איז געווען חזיריי, די קירכע איז אזוי אינפעסטעט מיט דראגס און מיט. זנות און מיט רציחה, ווייל אזוי די נאנעס פלעגן האבן קינדער פלעגן זיי זיי באגראבן אונטער די קירכעס, ס'איז געפערליך, קיצור זיי זעהן זיי זענען אויף גאר גרויסע צרות, איז יעצט האט ער שוין געזאגט דער פויפ אז מען זאל נאר ברענגען אלעס צו נישט צו די פאליס נאר צו די קירכע, ער וועט נעמען קער, אונז פארשטייען מיר אלע וואס דאס מיינט, אזוי ווי אין סאטמאר קאקמער, מען זאל ברענגען צו די הנהלה אלעס. יעצט איז אזוי, ארץ ישראל האט ארויסגעגעבן א זאך אז די ישראלים פארן ארום אין די גאנצע וועלט און אין דאמיניקען רעפאבליק, איך האב דאך ענק געזאגט וואס דארט גייט פאר, ס'איז נישט צו גלייבן ממש וואס ס'גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל, אין קאלאמביע, אין די אלע סענטרעל אמעריקאנער שטעט, אין קפריסין, דאס איז אין סייפרעס, אלץ ישראלים וואס מען כאפט דארט, בקיצור, ס'איז אזוי, ס'איז דא זנות אין דאמיניקען רעפאבליק, זנות אין בית החיים'ס. זנות און ביי די ציונים פון צדיקים קדושים תנאים און אמוראים אין ארץ ישראל, אין אומאן, מען זאגט פאר די פרויען אז מען גייט מקומות הקדושים און באמת וואו גייט מען? מען גייט וואו מען טאר נישט, רבותי עס קומט יעצט זומער די פרויען גייען זיצן אין די קעטסקיל בערג אליינס אהן די מענער, די מענער גייען זיך טרעפן אין ניו יארק סיטי אהן די פרויען און ס'גייט זיין א מחיה, איך וויל בעטן דעם עולם מען זאל פארן אין די קאנטרי נאר מיטן מאן און קומען מיטן מאן. און אויב א גאנץ וואך מוזטו זיצן דא ווייל ער ארבעט דא זאלסטו זיצן דא, און איך וויל אויכעט בעטן דעם עולם, די דאונפאל פון די אלע וויקטעמס וואס איז געווען ליידער איז געקומען פאר איין זאך, ווייל כ'האב ענק געזאגט, די ערשטע זאך איז מקוואות, מקוואות האט אראפגעפירט כלל ישראל פון וועג, נישט פרויען מקוואות, מענער מקוואות, מ'האט עס אויסגענוצט אויף זנות, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז געווען די קעמפס, מ'איז געפארן אווערנייט קעמפינג, און מ'האט געטון מיט די קינדערלעך וואס מ'האט געוואלט, איך געדענק ווען איך בין אויפגעוואקסן אין סאטמאר, קעמפ איז געווען א פרוי וואס איז געווען די ווייב פון די רעבע פון די קאונסלער און זי פלעגט באדן די קינדער יעדן פרייטאג פלעגט באדן אלע קינדער אין איין באד געווען און זי האט יעדן אנגעזייפט ס'איז געווען א מחיה און שי דידנט מיינד ביקאז שי ענדזשויד הערסעלף און דאס אלעס האט מען געמעגט און נאכדעם איז געקומען די בני ראזענבערג'ס וואס האבן ארויס גענומען די קינדער אין וואלד אפילו די איידעמער זיי האבן געהאט דעם קאנטעידזשעס דיזיז וואלנער איז געווען אן איידעם ביי ר' יודל האט געהאט דעם קאנטעידזשעס דיזיז האט ארויס גענומען אין וואלד און געטשעפעט מיט די קינדער, און ס'איז אזוי געווען יעדער האט געטשעפעט נעבעך, ווער האט נישט געטשעפעט? כ'בעט דעם עולם עס גייט יעצט קומען זומער מען זאל זייער אכט געבן וואו מען שיקט די קינדער אין קעמפ און יעדער זאל האבן אז די הנהלה זאל אונטערשרייבן א צעטל און טאמער וויל נישט די הנהלה גייטס נישט אין די קעמפ זאלן אונטערשרייבן א צעטל אז די קינדער וועלן אלץ זיין אנדער סערוועילענס קעמערעס אפילו ווען זיי גייען אין וואלד. און זיי וועלן אלץ האבן א משגיח אויף זיך, און ס'וועט קיינמאל נישט זיין א רבי מיט א קינד אליינס, און אויב א רבי טאטשט א קינד און אויב ער טוט וואס מען דארף נישט, אנעפראפריעט ביהעיוויער, זאל מען גראד רופן די פאליס, און אויף דעם גייט מען איין, און טאמער נישט נעם נישט דעם קינד אין קעמפ, און ס'מוז אויך זיין ווידיאוס ביינאכט אין די באנגעלאוס אז מען זאל קענען זעהן, ס'איז שוין דא קעמפס וואס זיי פאלגן שוין אסאך יארן. מען זאל קענען זעהן וואס די מלמד קומט אריין דארט צודעקן דאס קינד און ווי כאפט ער עם אן און וואס טוט ער מיט עם, נא נא דיס איז דיס איז אנהערד אף, עס וועט נישט זיין מער, דיס איז סטיל היסטערי באט איטס נאט גאנא קאנטיניו אי"ה, דאס איז זייער וויכטיג יעצט פארן זומער אז מען זאל וואטשן ווי מען שיקט די קינדער אין קעמפ ווייל אונזער צווייטע גרעסטע דאונפאל איז געווען די קעמפ, די ערשטע איז די מענער מקווה'ס די צווייטע איז די קעמפס, דארט האט מען געטון מיט די קינדער ממש וואס מען האט געוואלט. און פארלאז זיך נישט אז די קעמפ האט ווידיאוס, עס איז נישט גענוג ווייל קוק וואס איז געשעהן, געדענקט אין באבוב דריי יאר צוריק איז אריין געפארן א טראק, געטאטשט צוויי צו דריי קינדער וואס אונז ווייס מיר, און גארנישט, מען האט אויסגעמעקט די ווידיאו, מען האט געטוהן א טובה פארן קעמפ, בהמה די האסט דאך נישט געטוהן א טובה פארן קעמפ, האסט ג'דזשעפערדייזד די סעיפטי פון טויזענטער קינדער, דעטס די וועי ווי דו טינגס. למעשה איז א יעדע זאך וואס האט צוטון מיט א ציבור, דויערט צייט ביז ס'קומט ארויס, למשל ס'איז יעצט ארויסגעקומען ווי ווייט שעדליך ס'איז די גאנצע זאך פון נישט נעמען מיזעלס וועקסינעישאן, איז איך רעד נישט פון דעם מייזעלס דעם אהרן'ס איידעם דעם שייגעץ מייזעלס וואס האט שוין געהאט צוטון מיט אשת איש, ניין איך רעד פון מיזעלס די קראנקייט מיזעלס וואס מ'קען מיט א נידל וועקסינען, דער אהרן לאזט אונז איבער א פערפעקט פערפעקט רבנים, איינס איז מייזעלס און דער אנדערע איז זיין זון חזירים ביידע. שאלה איז, א מענטש זוכט א מנהיג, עט ער זיך זוכן, צו זוך איך איינעם וואס ער האט געשטופט בחורים אין די מחילה, און ער איז אויך געגאנגען אין אמסטערדאם צו די זונות, צו זוכט ער איינעם וואס ער האט דא געהאט צו טון מיט אשת איש שטילערהייט. עניוועי, איז למעשה איז יעצט איז ארויסגעקומען אז דער עולם איז נישט גענידלט, כ'ווייס איך האב געהאט עטליכע מענטשן וואס האבן מיך געפרעגט, זיי האבן געוויסע שאלות, איינער עס קומט אים ארויס זאמען זרע, אפילו ער ווערט נישט א קישוי אבר הייבט אים אן צו רינען זאמען. פרעגט ער וואס איז דאס? זאג איך אים דו ווייסט וואס דאס איז? דאס איז א סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיז, דאס הייסט סיפיליס, זאג איך אז דו האסט עס האסטו מזנה געווען, שוין, גייט צום דאקטער, און דער דאקטער זאגט אים יא דאס איז עס טאקע, א צווייטער קומט צו אז ס'קראצט אים מורא'דיג, זאג איך אים ס'איז א סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיז, מסתמא האסטו געטאטשט וועם מ'טאר נישט, און זיי זענען אלע מודה, דער דאקטער האט נישט געגעבן דעם מין טעסט. פונקט ווי ווען א קינד קומט אריין און ער האט טשעסט פעינס איז די ערשטע זאך וואס ער באקוקט וויאזוי די באועל מואוומענטס איז ווייל אמאל בויעט זיך אויף די שמוץ אינעווענדיג און ס'שטופט די טשעסט אבער ער וועט נישט גיין מאכן גראד די ערשטע זאך א קארדיאגראם פאר דעם קינד ווייל א קינד פון צען צוועלף יאר האט נישט צו טון בדרך כלל מיטן הארץ אנלעס עס איז א מעידזשער מעידזשער פראבלעם און די זעלבע אויך אז ס'קומט אריין א איד פון זיבעציג און ער זאגט איך האב טשעסט פעינס איז די ערשטע זאך לייגט ער אים ארויף אויף א קארדיאגראם ער וועט נישט זאגן אפשר איז ער נישט ארויס פינף טאג און דאס זעלבע אויכעט, ס'קומט אריין א חסידישער אינגערמאן, איז דער גוי לא עלה על דעתו אז דו רעדסט דא פון זנאים, אבער עט די ענד אוו די דעי ווערן זיי געוואויר אז ס'איז ליידער יא אזוי. עניוועי, איז דאס זעלבע דא אויכעט, ס'איז געווען די גרויסע מיזעלס עפעדעמיק, ס'איז לא עלה על דעתו פון קיינעם אז ביי אונז געט מען נישט קיין נידעלס, און ממילא האבן מיר אנגעארבעט א חורבן מיט א חילול השם, און שוין, דעטס איט, דיס איז וואט ווי לייק, רייט? ווי ליוו פאר דיס. די גאנצע וואס אונז שלאגן מיר זיך קעגן די ציונים איז אויך נאר. שיהי' דבריו נשמעים, מען זאל הערן פון אונז, והראיה ווען ס'איז נישט דא קיין שום גזירה ספעציעל, איז אויך דא אזא יצחק שטערן וואס ער גייט ארום, ער גייט מאכן פראטעסטס, פאר מיר ווען איך האב אנגעהויבן צו מאכן מיינע פראטעסטן און כ'האב גערעדט אויף יוטובס און איבעראל האט יעדער געזאגט א חילול השם, כ'האב גערעדט מיט אלע צייטונגען א חילול השם, אלעס א חילול השם, יצחק שטערן ס'איז נישט קיין חילול השם, סתם מען טשעפעט זיך אן אין די מדינה ווייל אויערבאך מיט א מעשה מיט א געשעפט, מען קען מאכן דא פרנסה דעטס אל איט איז איטס א פיו דאלערס אין היס פאקעט און ווי העוו טו סטאפ דיס און ברוך השם דער עולם הערט, כ'האב ארויפגעלייגט אויף יוטוב, מענטשן קאלן אפ, איר זענט גערעכט מ'עט נישט לאזן אונזערע קינדער גיין, ווער איז ער? ער גייט אין קעמפ און ער זאגט מען זאל קומען אין פראנט פון מיין הויז נישט יעצט צען יאר צוריק און מען זאל פראטעסטירן, ווער איז ער? איך וויל מאכן א נבל'ישן האטליין, וואס קענסטו טוהן? דו קענסט גארנישט טוהן, ביסט נישט באלעבאס צו טוהן, קיינער האט דיך נישט געשטעלט פאר באלעבאס, און ווען דו זעצט דיך אראפ מיט מיר, נישט דו נאר די הנהלה זעצן זיך אראפ אזוי ווי כ'האב געבעטן פינף יאר געשריבן בריוון אז מ'דארף אנהייבן צו לערנען מיט די קינדערלעך די אלע זאכן ווען עטס זעצט ענק אראפ און עטס זאגט ניין דאס ווארט פיפי זאל מען נישט נוצן שטאטס פיפי גייט מען נוצן לאקשן וואטעווער מ'מאכט א נאמען דערפאר מ'מאכט א נאמען דערפאר אבער ס'האט גארנישט געהאלפן ווייל פארשטייסט דאך אליינס דאס קינד דארף דאך וויסן פון וואס מ'רעדט איז און למעשה עטס האטס נישט געטוהן וואס עטס האטס געדארפט, איך האב מיך אויסגעלאכט פון ענק און איך האב געטוהן וואס איך דארף און מען איז אנגעקומען ברוך השם זייער זייער שטארק, עניוועי איך האלט אויך אז מען דארף לערנען ליב"ה, ליב"ה מיינט די עקעדעמיקס, מען דארף לערנען און מען דארף נעמען די סטעיט רידזשענטס, כ'וויל פארשטיין בכלל, איך בין געוואויר געווארן אז זיבעציג פראצענט פון אלע מיידלעך נעמען רידזשענטס, סאו פארוואס זאל דער אינגערמאן זיין א בהמה? אינגערמאן גייט אמאל אויספילן די אפליקעישאן פאר וועלפעיר? צו פאר פוד סטעמפס קאלט ער אפ זיין ווייב ווייסט די ערשטע שורה שטייט ען עי עם אי וואס מיינט דאס? זאגט זי די ווייסט איך האב דיך דיך אזוי ליב די ביסט דאך אזא ספעשל מענטש פרעגט זי פארוואס פרעגט ער איר פארוואס זאגט ער זייער פשוט כ'האב אפילו נישט געוויסט אז די קענסט ליינען די בוכשטאבן די אותיות ען עי עם אי אז די קענסט דאס ביסטו דאך שוין א דזשיניעס אין אונזערע סירקלס די קענסט שוין דאס אנדערע ווייסט דאך דאס אויך נישט וואס דאס איז. שטייסט וואס דא גייט פאר? עניוועי, איז למעשה האב איך געטענה'ט אז מ'דארף לערנען, ס'איז זייער וויכטיג צו לערנען, אויב די מיידלעך קענען דארפן דאך די אינגלעך אויך עפעס קענען זאלן האבן מיט וועם צו רעדן, ס'איז נישט וויכטיג, למעשה מ'לערנט עס אין אסאך פלעצער היינט מיט כח, און אין ארץ ישראל איז עס נאך אפשן, מ'דערציילט אידן. זיי האבן פארקויפט זייער הויז אין לאנדאן, זיי האבן עס פארדינגען צי פארקויפט און געפארן אויף ארץ ישראל וואוינען ווייל דארט איז עס נישט מענדעטארי, בין איך זיי מסביר אז אין ארץ ישראל איז עס נאר נישט מענדעטארי אזוי לאנג ווי שטעלט זיך אויף א רשע לפיד צי כדומה וואס ער נעמט זיך האקן ווייל ער האלט קען, ארץ ישראל איז דאך נישט קיין איסטעבלישט לאנד, ס'איז א לאנד פון אפאר צוזאמגעלאפענע משוגעים און אפאר אפיקורסים וואס יעדער וויל ארויסגעבן זייער געפיל. דעטס אלל דער איז, ס'איז גארנישט מיט נישט. איז למעשה האב איך זיי געזאגט, ארץ ישראל איז נישט די סעלושען. די סעלושען איז מ'זאל פייטן אין לאנדאן און אין יוראפ און מ'זאל זעהן אז די גאווערמענט זאל מסכים זיין צו א דבר השוה לכל נפש. אז מ'וויל לערנען וועגן די באדי דעוועלאפמענט זאל מען נישט ארויסשטעלן א נאקעטע שיקסע מיט די צוויי דדים הענגען מיט די האר ארויסגעמאלן. כ'מיין אזוי האבן זיי דאך עס געמאכט דא אין אמעריקע אויך. דערס נאו סיקרעטס ענימאר. דאס דארף מען טון. נאר דאך נישטא קיין רבנים זאלן טון ווייל מ'צאלט דאך נישט פאר דעם געלט. די רבנים טוען עניוועי גארנישט, ס'איז יעצט ארויסגעקומען אז די גאנצע זאך וואס די רבנים האבן יא עפעס געטון איז נאר געווען ווייל ס'איז דא אפאר משוגעים וואס זיי דרייען זיי אן, זיי אלע כשלעצמם האבן זיי קיינמאל גארנישט געטון, זיי זענען נישט אינטו דיס. עניוועי, איז יעצט איז ארויסגעקומען פון ארץ ישראל איז האבן זיי אז מ'לערנט די ליבה און אין ארץ ישראל האבן זיי געלאזט אז מ'דארף נישט לערנען, יעצט כאפן זיי זיך אין ארץ ישראל אז ס'איז א גרויסע פראבלעם, וואס איז די פראבלעם? אז די באפעלקערונג איז נישט צופרידן. דאס טייטש אזוי, דער פרייער זאגט, פארוואס דארף איך ארבעטן און ארבעטן און צאלן מסים, און דער פרומער דארף אפילו נישט לערנען ליבה און ער איז אן אנעדזשוקעיטעד ענימעל. איז יעצט האט זיך אנגעהויבן אן אינערליכע פראבלעם, ס'איז דאך שוין נאך די וואלן, קען שוין קיינעם נישט סטראשען, און מ'וועט זיי נאכגעבן, נאכגעבן פאר די פרייע וואס זיי ווילן, און מ'מוז זיי נאכגעבן, קענסט דאך נישט זאגן איינער זאל ארבעטן און דער אנדערער זאל נישט טון גארנישט, און מ'זאל זיך צוטיילן שווה בשווה. יעצט ווען עס וואלט געווען די צייטן וואס דער ישיבה בחור זיצט און לערנט, איז איין זאך. למעשה דער ישיבה בחור זיצט אינגאנצן נישט און לערנט. די ישיבה בחור זיצט און פארברענט דעם פאן פון ארץ ישראל וואס פאר דעם איז געהארגעט געווארן אזויפיל מענטשן. און זיי ווילן יעצט מאכן א פולסא דנורא אויף די חברי הכנסת. איך וויל ענק זאגן א זאך. א פולסא דנורא העלפט נאר, כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט, ס'איז געווען א איד וואס האט זייער שמוציג. באשמוצט די בעלזער רב, איז ער געלאפן צום, דעמאלטס איז געווען די מלחמה צווישן בעלז און צווישן מונקאטש גרויס, איז ער געלאפן צום מונקאטשער רב און ער האט מורא געהאט אז די בעלזער רב האט אים געשאלטן ער העט נישט מוציא שנתו זיין, האט אים מונקאטשער רב געזאגט אזוי, דו'סט מוציא שנתו זיין דארפסט דיך נישט זארגן, ס'איז אלץ שטותים מיט נארישקייטן, נאר איין זאך, דעם לעצטע נאכט פון דעם יאר זאלסטו ארויספארן אין אן אנדערע שטאט. פרעגט ער דעם רב פארוואס, זאגט ער ווייל טאמער העסטו יא מוציא שנתו זיין וועט קומען א בעלזער שייגעץ ער העט זיך וועלן אננעמען פארן רעבינס כבוד און ער העט דיך דערהארגען סאו אזוי העסטו נישט זיין דא אין שטאט העט ער דיך נישט טרעפן דאס אלעס זעלבע אויך דער פולסא דנורא האט נאר געהאלפן אז מען האט אונטערגעשטעלט א רוצח וואס האט געשאסן יצחק רבין נארמאל העלפט עס נישט און כ'וועל דיר זאגן נאך א זאך מיר האט געזאגט איינער האט מיר פארציילט וואס ער איז קעגן מיר די גאנצע צייט מיט מיין מלחמה זאגט ער, דו ווייסט, דו מוזט זיין א מורא'דיגער שטארקער אנגענומענער מענטש אין הימל, ווייל אונז האמיר שוין אויף דיר געמאכט פיר פולסא דנורא'ס מיט א פתיחת הארון, מיט שווארצע לעכט, מען האט געברענט, מען האט אנגעצויגן, מען האט אויסגעלאשן, און דו דרייסט דיך דא ארום אזוי ווי ס'וואלט גארנישט געווען. זאג איך, די אלע באלאוניס העלפן נאר, עס איז דא גאר אן ערליכער איד וואס ער מאכט עס, עס איז געווען דעמאלטס אויף יאסל וואלדמאן, איז געווען דער. רבי משה ארי' פריינד האט געזאגט ער גייט פארן סיגוטער ער גייט אנצינדן די שווארצע לעכט ער גייט עס אויסלעשן און יאסעלע וועט אונטערגיין האט דער סיגוטער געלאכט זאגט ער פרוביר עס נישט אויס פרעגט ער פארוואס זאגט ער עס קען זיין ס'וועט נישט ארבעטן ער געווען א ריעליסטישער מענטש דער סיגוטער אים האב איך געהאלטן פון אים ער איז זעהר א ריעליסטישער און א פראקטישער מענטש די אלע באלאוניס האט ער געשטעלט זייט. סאו בקיצור זיי זעהן אז די פרומע האבן גארנישט וואס צו טוהן, סתם משוגעים משוגענע חברה, און פארשטייסטו זיי רודפ'ן די פריי, איז למעשה איז זענען זיי יעצט ארויסגעקומען מיט א געפערליכן שטארקן סטאטיסטיק, די סטאטיסטיק זאגט, אז קיין שום בית חינוך קען זיך נישט האלטן אן א געלט פון די מדינה, צו אין אמעריקע פון די אמעריקען גאווערמענט צו אין ארץ ישראל פון די איזראעלישע גאווערמענט, און לאמיר זיך נישט פאפן. און למעשה איז דא א גרויסע מלחמה, ווייל באמת דו ווילסט דיך שלאגן מיט די מדינה, נעם נישט פון זיי קיין געלט. איז בקיצור, דאס דארף מען וויסן אז אין ארץ ישראל איז נישט קיין מקום פליטה, יעדער דארף ארבעטן מיט זיין גאווערמענט, סוף כל סוף יעדער גאווערמענט שרייט דאך אז זיי רעספעקטן רעלידזשן, ווען ס'זאל זיין א מוזלאמישע פראבלעם, זיי וואלטן גענומען קעיר דערפון, אונז זעמער יא יא, ניין ניין, די עיקר איז אויב ס'איז דא געלט וועט מען טון און אויב נישט וועט מען נישט טון.

ער פלעגט מיר נאכשרייען, היינט גיי איך דורך די גאס שריי איך אים נאך, רופט ער מיך אלץ צו, אה, אפשר קען מען דאס אויפהערן, זאג איך אים, קיינמאל נישט, פארוואס זאל איך עס אויפהערן, פארוואס האסטו מיר נאכגעשריגן, וואס האב איך מיט דיר, וואס האב איך דיר געטון שלעכטס, דעמאלטס האט דער עולם געהייסן, זאג איך, יעצט הייסט דער עולם פארקערט, דער עולם איז היינט מיט אונז, דער עולם הייסט מען זאל נאכשרייען, איך הער זאגן ס'געווען יעצט א לוויה אין ווילימסבורג, און מ'האט זיך געשטעלט קעגן נפטר, מ'האט געשריגן מיט פלאקאטן. איך האב ענק געזאגט דאס גייט אנהייבן זיך, איך האב ענק געזאגט איך בין ביהיינד פון רוב פון דעי סעבאטאזש בין איך דא פארוואס ווייל איך בין נישט ענקער משוגענער, און יעצט לאמיר גיין ווייטער, איך האב ענק געזאגט אונז גיימער אפפארבן שווארץ די אלע מצבות אויכעט, און אונז גיימער ארויסגעבן א ביכל, מען האלט שוין זייער זייער נאנט ארויסצוגעבן א ביכל מיט נעמען, ווי'ר גאנע סאליסיט עווריבאדי'ס נעים דעטס סופאוזד טו בי אן דעיר, אונז וועמיר זיך נישט לאזן פון ענק. ווער האט עטס געמיינט עטס זענטס? עטס זענטס נאר אפאר יאר עלטער געווען פון אונז, אין אדער ווארדס עטס האטס אנגעהויבן ענקערע שייגעץ שטיק מיט אפאר יאר פריער, און ווען אונז האמיר געוואלט אנהייבן האט עטס געוואלט שטערן, האמיר אונז, האב איך געזאגט ניין, איים נאט גאנע גאו פאר דיס, און איך האב אנגערייצט א האלבע שטאט, און איך האב אנגערייצט אלע גוים, יעדער גוי ווייסט וואס גייט פאר ביי אונז, עטס האטס א פראבלעם מיט חילול השם, חילול השם, איך האב נישט קיין פראבלעם, במקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. יעצט דארף מען זיי ארויסברענגען, זיי האבן געטון דאס ארגסטע פאר כלל ישראל, און ווי'ר נאט היער טו סאפער ענימאר, ס'איז דא עפעס א ווינער אינגערמאן, אונז האבן עפעס געווען עפעס א ס'איז געווען עפעס א צאמקונפט נאכדעם וואס ס'איז געשען עפעס לייבי מ'האט אים נעבעך געהארגעט, איז געווען די עפעס א אינגערמאן האט זיך אויפגעשטעלט און האט גערעדט דארטן זייער דברי חיזוק אז מ'זאל לערנען מיט די קינדער זאלן זיך נישט דערשרעקן און נישט קענען האבן נייטמיערס, געווען דארט עפעס א וויענער אינגערמאן, עפעס א האלב קרחת'דיגער, און האייבט אן צו שרייען אויף מיר אינעווענדיג אין די זאל איך זאל ארויסגיין. נו, איך האב דאך מיך נישט געלאזט פון אים, ווייל איך מיין, ווען, הום, פארשטיי ס'איז דיין זאל, ס'איז די וויענער רב זאל, כ'פארשטיי כ'הער דו שרייסט אזוי, וואס האב איך מיט דיר, וואס האסטו מיט מיר, האב איך צוריקגעשריגן אויף אים. זייט דעמאלטס ווען איך טרעף אים, ער זעהט זיך נישט צו טרעפן מיט מיר, אבער ווען איך טרעף אים שריי איך אים נאך אין די גאס ברבים, און ער קומט אייביג צו שטילערהייט, אפשר קען מען שוין, זאג איך מען קען גארנישט, ווען דו האסט געהאט דעם בעזעם האסטו געקערט, יעצט האב איך דעם בעזעם קער איך, ווער נאט גאנא טאלערעיט עס, איך זאג ענק נאכאמאל, די אלע אידן וואס זיי האבן אנגע'חזיר'ט אז זיי נישט איבערבעטן די וויקטימס און זיי באצאלן פאר העלפ, נאכן טויט גייט ארויסקומען זייערע שייגעץ שטיק, ס'דא אידן וואס זענען אראפגעגאנגען. ווי מען זאגט אין היסטערי אז זענען ווי מען זאגט העף וועי דאן, זיי האבן געטוהן א גוטן דזשאב, זענען געווען ערליך, אבער דאנט קיד יורסעלף, ווער נאט לעטינג דיס העפען עני מאר, נא נא נא ווער נאט, אונז גייען זיך מיט יעדן רעכענען, דאס וועט עטס זיך מוזן אנהייבן אויסצולערנען איינמאל פאר אלעמאל, אונזערע קינדער זענען נישט הפקר פאר ענק, אונזערע ווייבער זענען נישט הפקר, די אלע זאכן וואס האט זיך געטוהן ביז יעצט, דאס איז נאר געווען געטוהן ווייל אונז זעמער נאך נישט געווען ארגענעזירט, איינמאל אז אונז זעמער ארגענעזירט, יו אר אלל פינישד, יו אר אלל גאנא גאו טו העל. אונז גיימער דאס נישט צולאזן. איך וויל נאכאמאל אנזאגן יעדן איד, שיקסט דיינע קינדער יעצט אין קעמפ, די קעמפ איז איינע פון די גרעסטע חורבן פאר כלל ישראל. די ערשטע זאך פארוואס ס'איז א חורבן איז ווייל, דו פארשטייסט דאך אליינס פארוואס, ווייל מ'שלאפט דארטן, דער מלמד שלאפט דארט, דער שלאפט דארט, יענער שלאפט דארט, דאס אלעס איז ראנג, די מלמדים'ס ווייבער צומאל צומאל באדן די קינדער אויכעט, נאכדעם קומען דעליוועריס פארן ארויף מיט טראקס פארן ארויף אין די קעמפ. נאכדעם דרייען זיך מענטשן וואס זיי קומען כלומרשטן וויזיטן איינעם, איך נעם אסאך קרעדיט, רבי אהרן האט די מחנה בית רחל דארטן קעגן איבער ווי איך האב א באנגעלאו, נאך מיט יארן צוריק האב איך געשריגן לאזטס נישט דא קומען דאווענען, צו האבן א מנין צו דאווענען זאג איך די מיידלעך דארפן נישט הערן קריאת התורה, איז דא דארט איינער רבי אלי' קאהן הייסט ער, ער האט אויסגעהערט און ער האט געזאגט גערעכט איך וויל קיינעם נישט נישטא דא קיין מנינים דעטס איט. געמאכט אן עקסטערע שול, און עס האט גארנישט מיט זייער כולל וואס זיי האבן דארטן, און א גוטן טאג, ווי קומט זיך א פרעמדער מענטש צו דרייען, און בכלל וועלכע מין פרעמדער מענטש דרייט זיך, איינער וואס האט נישט קיין שול אין ערגעץ, אבער איינער וואס האט א שול מיט אלעם, ווי קומט ער זיך דארט צו דרייען, דער איז נאו וועי אז מען קען דאס צולאזן, און מען גייט עס נישט צולאזן, און מען לאזט עס נישט צו. און די אנדערע קעמפ ביי זלמן לייב'ן איז אויכעט זייער גוט לעצטנס, איך קוק נאך די פענס די געיטס אלעס, איך גיי נישט אריין, איך גיי נאר פון אינדרויסן, איך גיי נישט אריין, אונז האמער נישט קיין מורא פאר די אלע חיות, און אז מען דארף זעמער דא זיך צושלאגן, ווי אר היער פאר דעט, ווי אר היער, איך האב אויפגעגעבן מער ווי ווי ווי ווי עפעס, איך האב אויפגעגעבן מיין גאנצע עקזיסטענס, מיין גאנצן פיוטשער, איך בין געווען אן איש מכובד מאוד, אין קליימער, וועלכער איד איז נישט געקומען ווען ס'איז געווען יעצט אזוי ווי זומער און מען האט פארגעלערנט פרק, וועלכע מענטש איז נישט געזעסן אויסהערן נחום ראזענבערג'ס פרק? נחום ראזענבערג איז געווען די שענסטע פרק זאגער וואס איז דא, פארשטייסט? עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, די אלע זאכן איז נישט וויכטיג, די עיקר איז אונז געווינמער די מלחמה און אונז פאר מיר זייער שיין פאראויס נאר ווייל ס'איז דא עדיוקעישן. אין ארץ ישראל שרייען זיי היינט אז איך בין גערעכט מיט די פאליסי פון עדיוקעישן, זיי זאגן אז די רבנים האבן זיי נישט געלאזט אז זיי זאלן געבן עדיוקעישן, אבער זיי זעען אז אן עדיוקעישן פאלן זיי צוריק, זיי זענען מורא'דיג נישט אפ טו פאר אזוי ווי אונז, האב איך געזאגט איין זאך. דו מוזט מחליט זיין צו דו ווילסט דיין קינד זאל זיין סעיף צו די רבנים'ס ווארט זאל זיין א ווארט, דעטס אלל. ווען דו עסט דאס מחליט זיין וועסטו וויסן פונקטליך ווי דו האלטסט. און לאז דיך נישט פון זיי. זיי זענען נישט דא דיר גוטס צו טון, זיי זענען דא צו סאקן דיין געלט מיט דיין בלוט. און אזוי ווי איינער א רב האט געזאגט, ס'איז געווען אמאל א פרוי, זי האט מיר פארציילט, זי האט מיר פארציילט א מעשה אזוי, איך דערצייל אייך נאך וואס זי האט פארציילט. זי איז געווען זייער א שיינע פרוי, ס'הייסט א פרוי, זי איז געווען אנגעטון זייער צניעות'דיג, איינמאל זאגט איר די רב, ויהי היום, אין איין צימער, געבט ער א זאג, דו ווייסט, איך וויל מיט דיר האבן אן אפעיר, איך וויל מיט דיר וואוינען, זאגט זי, רבי ביסט משוגע, דו ביסט דאך א רבי, ביסט דאך א צדיק, ווי קענסטו אנרירן א פרעמדע פרוי, איך בין אן אשת איש. בקיצור, זאָגט ער אַזױ, הער מיך אױס, איך װיל דיר עפּעס זאָגן. דײַן מאַן איז מײַן, דו ביסט מײַן, דײַנע קינדער זענען מײַן, דײַן הױז איז מײַן, אַלעס, דײַן באַנק-אַקאַונט איז מײַן, אַלעס איז מײַן, איך בין דאָך דער רבי. איך לאָז עס דיר נאָר האַלטן, אָבער אַז איך ברויך עס האָבן, קען איך עס ניצן. דעמאָלט איז ער געװאָרן אױס חסיד פֿון דעם מאָװמענט פֿון דעם רעבן. אָבער דאָס איז אַ מוראדיקער אומגליק װאָס דאָ גײט פֿאָר. חבֿרה דער רבי רעדט אײַן שטותים און דער עולם פֿאָלג. ט, דער רבי זאגט מען זאל נישט גיין צו די רעגירונג, צו וואטעווער די סטארי איז, זאגט מען דעם רעבן ער זאל גיין אין דר'ערד אריין, ער זאל קושן א בער, איך האב די האסט מיט אים גארנישט, מיינע קינדער זענען פאר אלעם, איז למעשה דארף מען אויסלערנען די קינדער און רעדן זייער אפן און קלאר, יעצט איך וואלט געוואלט מציע זיין, איך האב עס שוין מציע געווען אויף אסאך פלעצער און ס'ארבעט זייער גוט, ס'ארבעט מורא'דיג, איך האלט אז יעדעס יונגל דארף האבן א סעלפאון אין די טאש. כ'האב עס שוין געמאכט אויף אפאר פלעצער און זיי זאגן אז זיי האבן עס געהאט פאר א יאר, כ'האב שוין פאריאר גערעדט דערפון, פאר צוויי יאר גערעדט דערפון, און מ'דארף דאס ערלעדיגן. פארוואס זאל א יונגל נישט האבן, לאמיר זאגן ער זעט א בער אין וואלד, ער זעט נישט דעם רעבן מיטן פופיק, ער זעט א בער אין וואלד, דארף ער האבן א וועג וויאזוי ער זאל קענען קאלן פאר העלפ, ס'האבן זיך יעצט געמערט זייער אסאך בערן. כ'האב געזען יעצט א קליפ פון מאנסי ווי איינער זעהט צוויי בערן טאנצן אין זיין גארטן, זיי טאנצן דארטן א גאנצע הארא, א גאנצע קאדאטשקע, און נאך קוקן א צען מינוט האט ער זיך מיישב געווען אז ס'איז בעסער אז ער שטייט נישט דא און קוקט, ווייל אז ער שטייט דא און קוקט קען דער בער אים אויך באפאלן, איז ער אוועקגעגאנגען. וואס טוט מען אז א בער באפאלט א קינד אין וואלד? האסט אן עצה צו דעם? האסט דאך נישט קיין עצה. סאו וואס גייט געשען? דער בער גייט חלילה הרג'נען דאס קינד? דעמאלטס וועלן מיר אלע זיין צופרידן. א א טעלעפאון איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך. נאר וואס? קומען די קנאים זיי הייבן אן צו פארדרייען א קאפ אז עס הייסט אז מען וועט און אהער מיט אהין און די קינדער וועלן עס אויסנוצן פאר אנדערע זאכן איז למעשה האסט א שטארקע טענה, אבער אונז האמיר אויך א שטארקע טענה אז די קינדער זענען נישט סעיף, סאו ווער האט א שטערקערע טענה? און דאס מוז זיך ענדיגן, איט העז טו סטאפ. קענסט אויך העכסטנס זאגן מיט מאכן אז ס'זאל האבן איין באטן צו די פאליס און צום טאטן אין די זעלבע צייט. דער פויפסט פון רוים האט שוין מסכים געווען אז מען מוז ריפארטן די אלע סעקשועל אביוז און ער ווארפט ארויס יעדן גלח, ער באקומט נישט קיין פענשן גארנישט, ער האט אדער איין קלאוז, קיין נאר איז ער נישט. אז מען מוז גיין צו די קירכע און נישט צו די פאליס. אז צו גיין צו די קירכע און נישט צו די פאליס האב איך גארנישט פון די גאנצע זאך, ווייל די קירכע האט עס באהאלטן אזוי ווי זיי האבן באהאלטן ביז יעצט, און נישט געווארן צדיקים, און שוין. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך פארוואס ס'פעלט אויס א טעלעפאן. איך בין יעצט אינוואלווד אין א קעיס. ס'איז געווען א קינד, ער פלעגט אהיימקומען און שרייען. ער איז געווען א אטיסטיק טשיילד און ער פלעגט אהיים קומען שרייען עד כדי כך אז ער האט שוין געשריגן די פאר לעטער ווארד האט ער אויך שוין א עטליכע מאל געשריגן האבן זיי מיך אפגעקאלט און געפרעגט וואטס גאוינג אן וויאזוי איז דאס האב איך געזאגט איך בין זיכער איים שור אז די טיטשער אביוזט אים קיצור איז זענען זיי געגאנגען זיי האבן געוואלט אהער נעמען דעם טיטשער האט די פרינציפעל געזאגט נע דאזענט העפען ס'איז גראדע אין א אידישע מוסד און די מוסד איז אין פלארידע. און ס'איז שוין היינט נעשאנעל היסטערי, מ'האט ש אה נעשאנעל אינפארמעישן, מ'האט שוין ארויפגעלייגט אויף אלע בלאגס, איך האב זיי געזאגט, די פירסט טינג איז פוט איט דאון אן אל די בלאגס, נאכדעם וועסטו זיך זארגן וויאזוי מ'נעמט עס אראפ, איז למעשה האט מען געטון די אלע זאכן, און מ'איז צו גארנישט דערגאנגען ווייל יעדער באהאלט זיך, האב איך געזאגט אזוי, ביי לא טאר מען נישט אויפכאפן אין א סקול וואס ס'גייט דארט פאר, ס'אגענסט די לא, כ'פייף זיך אויס אויף די לא, שיק מיט א קליינעם הידען טעיפרעקארדער מיטן קינד. זיי האבן געפאלגט ביקאויז דעי העד טו גאו טו די באטאם אוו איט צו ס'איז געווען ליגעל צו נישט, ס'איז זיכער נישט געווען ליגעל נאר דעטס די אנלי וועי טו פיינד אוט, און מ'האט געהערט ווי דער טיטשער נוצט די אלע ווערטער אויפן קינד און ער זאגט אים נאך אסאך מיעסע ווערטער יו סאו סטופיד, יו סאטש א עסהאול, יו סאטש דיס, יו סאטש דעט, ממש די ארגסטע ווערטער וואס מ'קען נוצן, סאו דו האסט נישט קיין געפיל צו אטיסטישע קינדער, פארוואס ביסטו דורכגעגאנגען אין קאלעדזש פיר צו פינף יאר אז זאלסט דיך אויסלערנען וויאזוי מ'הענדלט די קינדער? וויי דיד יו דא דעט? און ווידעראום אז דו האסט יא געדולד פארוואס רעדסטו אזוי צום קינד דו האסט געהאלטן ס'וועט נישט ארויסקומען שטייסט? ס'איז געווען א גרויסע תנא ער האט געהאלטן ביים שטארבן קומען זיי אריין צו אים די תלמידים רבי שמעון בן יוחאי איז אויך געווען פון זיינע תלמידים און ער פרעגט אים זאג מיר למדנו רבינו אורחות חיים זאגט ער שיהיה מורא שמים כמורא בשר ודם כסברי האבן זיי געהאלטן שוין נטרפה דעתו די מען איז אולד און ער איז שוין נישט אינגאנצן ביי זיך אזא זאך זאגט מען? ס'איז דאך א דזשאוק. האבן זיי אים געפרעגט, רבי, עד כמה? דאס איז די גאנצע? זאגט ער, הלוואי, קינדערלעך, און דו קענסט דאס ביי דיר פועל'ן, דעמאלטס ביסטו אקעי. וויי ס'זאל זיין מורא שמים כמורא בשר ודם. דאס דארף מען אונז וויסן. ווען קיינער הערט נישט איז ערלויבט מען זיך אסאך זאכן ער הערט ווערט שוין אן אנדערע זאך. עניוועי מ'האט אים ריקארדעד און די פרוי שרייט יעצט, ס'איז באשריבן יעצט אין אלע צייטונגען האט זי שוין באשריבן. אין אלע בלאגס אין אלע האט זי געזאגט מעיק פאבליק און זי בעט יעצט אז די גאווערמענט זאל צוהעלפן פאר די קינדער אז מען זאל מעגן האבן א ריקארדינג אויף זיי כאטשיג מען טאר נישט ריקארדן וואס טוט זיך אין פאבליק סקול מען זאל עס מעגן האבן ווייל טאמער נישט זענען די קינדער נישט סעיף און איך האב איר פארציילט א מורא'דיגע מעשה סאו האב איך איר פארציילט ווען איך בין געווען כ'האב געמאכט א מקווה אין בית וגן איז צוגעקומען צו מיר א איד ער גראדע פון חוץ לארץ און ער האט געהאט קינדער אין ארץ ישראל, און איין קינד איז נעבעך אויך סאו אוטיזם, איז שוין אלט האלט פֿינף און צוואַנציק, אַכט און צוואַנציק, איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל, האט ער מיר געזאגט זי איז אין א סקול, באט איי העוו די פילינג אז מען טוט מיט איר וואס מען טאר נישט, פרעג איך אים פארוואס האסטו די פילינג, האט ער מיר געזאגט ווייל אזא מיידל וואס איז אוטיזם וואלט זיך קיינמאל נישט געטאטשט דארט, און זי וואלט נישט, שי דאז סערטען מאושענס טו אימפרעס וואטעווער. האב איך געזאגט הער אויס קען זיין, זאגט ער כ'וועל דיר אבער זאגן דעם אמת, איך האב א פראבלעם ווייל טאמער וועל איך דאס מגלה זיין ווארפט מען איר ארויס האב איך זי נישט ווי צו האלטן סאו איי רעדער אז מ'זאל מיט איר טוהן וואס מ'טאר נישט און איך קען נישט ארויסקומען, זאג איך כ'וועל דיר זאגן כ'האב געהאט אמאל איך בין געווען ביי א אסיפה איז געווען א מיטינג מ'האט געזאגט פאר א מאמען אז דו זאלסט געבן פאר דיין קינד זאלסט אים געבן טערעפי ווייל ער איז או טי די ער איז שוין אויף דראגס האט זי געזאגט נא איי רעדער דעט הי דייס פראם דראגס וועל איך זיין א רחמנות ווי איידער ס'זאל הייסן איך האב א שלעכט קינד וואס איז או טי די. אזוי האט זי געזאגט. דאס דאס איז געווארן געזאגט געווארן ברבים ביי א גרויסע אסיפה. צבי גלאק האט דאס געזאגט. סאו למעשה זאגט ער איך דארף דאך האבן פאר איר העלפ. שי נידס א טווענטי פאר אווערס און מוז זיין ערגעץ אין א סקול. און די מינוט וואס איך וועל אנהייבן וועט מען דאך איר ארויסווארפן. ווי וועל איך איר וואס זאל איך טון מיט איר. האב איך געזאגט איך הער וואס דו זאגסט באט איך וויל דיר נאר געבן א קליינע עצה דו ווילסט דאך נישט זי זאל שוואנגער ווערן די בעסט וואס דו קענסט טון איז יו שוד קלאג הער אפ. זאלסט איר צונייען. אה, דו זעסט, דאס איז געווען א גוטע עצה, ווייל איך קען מיך נישט גיין שלאגן, און ער איז מסכים אז מען זאל טון מיט איר וואס מען וויל, עטליעסט ער האט ווי זי זאל זאל זיין. איז דאס ריכטיג? איטס נאט רייט. נאר וואס, יעדער קען טון וואס ער קען, מער פון דעם קען מען נישט, און דאס איז עס. און ס'איז זייער וויכטיג, איך האלט, ליגעל צו נישט ליגעל, האב אין דר'ערד די ליגאליטי, העכסטנס וועסטו יענעם נישט קענען איינזעצן ווייל דאס איז געכאפט איליגעל, באט האב אלעס אין דר'ערד, דו זאלסט מאכן זיכער. אז דו ווייסט וואס טוט זיך מיט דיין קינד די האול טיים ווען הי איז אין סקול, כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט, געווען אין, כ'האב געהערט, כ'בין נישט געווען, כ'האב געהערט אז אין יוראפ האט מען ארויסגעגעבן אזא זאך וואס מען קען אנטון פארן קינד, און ס'כאפט אויף די גאנצע צייט וואס דאס קינד טוט, סקול, עווריטינג, עווריטינג איז אן רעקארד. איז, סקול האט אזא ספעשל באקס? יעדער קען זיך קאנעקטן, זיי געבן ארויס די קאוד, קענסט וואטשן אלעס וואס דיין קינד טוט די גאנצע צייט, איך האלט אז דאס איז א מורא'דיגע זאך, דאס דארף מען ביי אונז אויכעט מאכן, ס'זאל ווייניגער סעקס חזירים טאטשן אונזערע קינדער, איטס נאט רייט וואטס ביאינג דאן, ספעשעלי אין קעמפ וואלט מען זיכער געדארפט דאס האבן, גייסט אין קעמפ, דו ווילסט וויסן דיין קינד איז יעצט אין סווימינג פול, ס'איז דא א בעק רום ווי מען טוט זיך איבער. און די רבי שטייט דארטן און קוקט צו דאס קינד איז געמאלעט צו נישט, כ'האב נאך א פיקטשער ווי אמאל אז די רבי האט געוואלט זעהן פון די נאנט, ער האט נישט נאר געוואלט זעהן, ער האט געוואלט מרגיש זיין, ער האט זיך ארום געשפילט מיטן קינד צו זעהן צו ער איז טאקע כשר געמאלעט, וואטס גאוינג אן היער? דזשאסט ביקאז אונז מוז מען שיקן אונזערע קינדער אין קעמפ ווייל מען קען זיי נישט האלטן? אין שטאט ביקאוס זומער איז שרעקליך אין די שטאט מיינט נישט אז די רבי האט פרי מיעט פאר אלל האו וואלט די רבי לייק אז אונז זאל מען אים שטעלן צובינדן און לייגן לעבן א בער זאל אים דער בער אויפעסן דע סעים טינג סעקס איז די גמרא טוט עס קעטעגאריזירן א פגע בו הדוב דוב איז א בער יא פארשטייסט ס'איז א חוצפה וואס דא גייט פאר און כ'זאג נאכאמאל פאר יעדן שעם דיך נישט און טאמער שעמסטו דיך זאל איך דיך אויסלערנען איין זאך ס'איז דא הונדערטער טאטעס נישט הונדערטער נאר טויזענטער טאטעס.

ביסל אביסעלע צי שפעט, סאו דאונט קיד יורסעלף, טעיק איט פראם מי, איך בין א מומחה אין דעם, און ווייסט פארוואס? מ'פלעגט זאגן אינדערהיים אז דער גלח און בארטענדער זענען די צוויי קלוגסטע מענטשן אין שטאט, פארוואס? ווייל צום גלח רעדט מען זיך דאך אויס, און דעם בארטענדער איז דאך אזוי, ווען דער מענטש וויל טרינקען, גייט ער אריין, טרינקט זיך גוט אן, און נאכדעם קומט ער ארויס, זיצנדיג דארטן אין די באר. רעדט מען זיך אויס אלעס פארן בארטענדער, און ממילא זענען זיי די צוויי קלוגסטע מענטשן פון שטאט. איך בין א מורא'דיגער מומחה ווייל יעדער ליידער רעדט זיך אויס דאס הארץ. מען רעדט זיך אויס צו אנדערע אויכעט, אבער איין אדרעס אויבנאן קומט עס צו מיר. און איך זאג ענק, איר וועט זייער גוט פארן אויב איר וועט רעדן אפן מיט די קינדער. עקספלעינט זיי אלעס וואס ס'גייט פאר אינדערהיים, למשל די מאמע באדט די קינד, דאס מעג מען. טאמער די. פרוי, דעם רעבינ'ס ווייב, וועט באדן די קינד אין קעמפ פרייטאג, ס'איז די גרעסטע פארברעך וואס איז דא, א גרעסערע פארברעך פון דעם איז נישט דא, און אזוי יעדע זאך, זיי אלעס מסביר פארן קינד, די רבי טאר נישט גיין מיט דיר אין איין צימער, די אלע זאכן טארן נישט זיין, איך געדענק די ערשטע מאל ווען אונז האבן אנגעהויבן זיך צו שלאגן, נאך די ערשטע יאהר, דיס גאוז בעק אבאוט. טוועלוו טוירטין יערס אגאו איז געווען מיטינג און ביים מיטינג האב איך געזאגט רבותי די קעמפ איז די ביגעסט קילער איז דארטן איז געווען ס'איז דא בוי סקאוטס אוו אמעריקע בי עס עי און ס'איז דא גירל סקאוטס אוו אמעריקע דזשי עס עי און זיי האבן געזאגט זיי האבן קעמפס און זיי האבן געזאגט יא ביי זיי איז דאס די ביגעסט קילער וואס ס'איז דא זיי האבן נאך א גרעסערע קילער ווייל ביי זיי איז דאך אלעס מיקסד אויכעט. איז במילא איז עס א גרויסע פראבלעם און דאס וואס איך טריי מסביר צו זיין האב איך דעמאלטס מסביר געווען אז אונז מוז מען מאכן בוק סאו די ערשטע בוק וואס מען האט ארויסגעגעבן איז געווען סעיפטי אוו טשילדרען אין קעמפ יעדער האט זיך געווינדערט וואס עפעס דאס איז די ערשטע זאך יא דעט איז די פירסט טינג סאו דארפסט אנהייבן אויסצולערנען דיין קינד אלעס וואס גייט זיין אין קעמפ די גמרא תוספות וועט שוין די רבי מיט אים לערנען דו זאלסט אים לערנען וואס מען טאר נישט זאך וואס די רבי האט מורא צו לערנען ווייל ער האט מורא פאר זיין אייגענע הויט מורא מ'עט זאגן אה. זעסט, דער רבי האט יא געטאטשט, און צניעות מוז זיין, און אז דער רבי שיקט דיך זאלסט אים אויפפיקן א קאווי צו די קאקאש קעיק מיט די לאקאש קעיק, זאלסטו וויסן איין זאך, ס'הייבט זיך אן אזוי, ער פילט דיך אויס, ער זעט אז דו ביסט א גוטע קענדידעיט פאר אים, און עט די ענד אוו די דעי טוט ער מיט דיר וואס מ'טאר. ש. זאלסט אויסלערנען דיין קינד אז דיין רעבע איז נישט דיין חבר, זאלסט אים זאגן אזוי ווי ס'איז דא אין קאורט איז דא צוויי צדדים, איין צד איז דער קטיגור, דער אנדערע צד איז דער סניגור, רייט? רייט? זאלסטו מסביר זיין פאר דיין זון זייער קלאר, דער רעבע איז דיין אפאזישן, דער רעבע איז דער קטיגור, ער איז נישט דיין פרענד, דאזענט מין יור פרענדשיפ. און ער מיינט איין זאך, דיין מחילה מיט דיין פיפיק, און אז דו זאלסט אים נאך אויסלעקן אויך. ענד טאלק אפן אבאוט דיס. איטס נאט א סיקרעט. איך האב ענק געזאגט, איך האב אליין געטראפן א רעבן, אן אלטער חזר, ס'האט זיך שוין נישט געשטעלט די מעשה, איך ווייס נישט וואס ס'האט שוין געהאט פון דעם, אז דער פיפיק האט זיך אים נישט געשטעלט, האט ער אריינגעטינקען דעם פיפיק אין האניג, און דער גאנצער פארנט, די פי הגיד, איז געווארן פול מיט האניג, און ער האט עס געגעבן א אינגל, זאל עס אויסלעקן. דאס אינגל האט נעבעך נישט געוואוסט וואס ער לעקט. שפעטער ווען ער האט שוין אפגעלעקט דאס גאנצע, האט ער נעבעך געזען וואס ער האט געטון מיט אים. דאונט טראסט דיס מלמדים. לענדער, זיי זענען די שליחים פון סמך מם, און עס איז מורא'דיג וויכטיג אז זאלטס רעדן, און איך זאג ענק די אמת, איך האלט אז מען דארף פייטן אז יעדעס קינד דארף האבן א טעלעפאן, זאל נישט קענען קאלן איבעראל, אבער האבן א טעלעפאן, יעדע נאכט עס איינפלאגן, און א גאנצן טאג ארום גיין דערמיט, און אין יעדע קעמפ קומען אמאל אריין אזאלכע בחורים, זיי קומען וויזיטן א חבר, זיי קומען וויזיטן א ברודער מיט א שוואגער, און אז טאמער דאס קינד האט נישט קיין פראטעקשן איז ער אויף גרויסע צרות, אזוי אז ער האט א פאון קענסטו אים גארנישט טון. ביקאוס דו ווייסט דאך נישט ווען ער גייט געבן א דריק דעם באטן פון זיין פאון און די זיין פיניש. דאס בעט איך יעדן איינעם. אז גייטס איינשרייבן די קינדער, פרעגטס דעם דעם און דעם וואס איך ווייס ווער דאס איז, דער רבי יודל'ס זון צו אנדערע, פרעג אים זאג מיר זיי נישט ברוגז איך שיק דיר אזא אוצר ווי מיין זון, א קינד? איך וויל מיך דאך אים אויפכאפען גוט, אונז האבן דאך חתונה געהאט אונז פלאגן מיר זיך דאך אויפצושטעלן אידישע דורות, סאו וויל איך וויסן. מיט וואס זענען מיר אונז פראטעקטעד אז די מלמד טאטשט נישט, די שלאף רעבע טאטשט נישט, די קאונסלערס טאטשן נישט, און עטס זאלט אויך פרעגן די הנהלה, די קאונסלערס זענען בחורים צו זענען אינגעלייט? ווייל געווענדליך קומען בחורים, יעצט דער אמת איז א אינגערמאן קען מען פונקט אזוי נישט טראסטן ווי א בחור, ס'איז די זעלבע דרעק, זיי האבן דעם זעלבן פיפיק און דעם זעלבן ערווה, די איינציגע חילוק איז צווישן א בחור און א אינגערמאן איז אזוי, דער בחור קען נאך זיין אויף דראגס אויכעט. ער האט נישט ווי איינצושטיין, קען זיין אויף דראגס, ער קען זיין א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, און נאך די אלע זאכן פארשטייסט גייט ער נאך זיין דיין זוהן'ס מלמד. יעצט כ'האב איינגעפירט אין זייער אסאך קעמפס אז מ'טשעקט יעדן דעם לייסענס, די לייסענס קומט ארויס צו איז ער רעדזשיסטערד סעקס אפענדער. אמאל אינמיטן א דרשה האט מען געטשעקט צוויי נעמען'ס לייסענס, עס איז געווען ווען איך בין געווען אין אוסטראליע, און מ'האט געטראפן אז צוויי חבד בחורים זענען דא רעדזשיסטערד סעקס אפענדערס, און זיי האבן געוואלט קומען אויפן זומער ווייל. דא איז ווינטער איז דארט זומער און דא איז זומער איז דארט ווינטער איז אזוי וואנדערן זיי צווישן די קעמפס. יעצט האבן זייער אסאך אינגעלייט שוין היינט וואס זענען רעדזשיסטערט סעקס אפענדערס און דער איז דזשאסט נאו ריזען פארוואס מען זאל זיי לאזן זיין אין הנהלה און אפילו נישט נאר אין הנהלה טאר זיי בכלל נישט לאזן טאר זיי נישט לאזן קומען וויזיטן זייערע אייגענע קינדער כ'וויל נישט יעצט אויסרעכענען כ'האב א ליסטע פון צענדליגע פון אונזערע היימישע כ'וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, איטס יור, כ'וויל דיך אויסלערנען איין זאך, איטס יור אבליגעישן, סאו א משוגענער קאלט מיך אפ דאנערשטאג ביינאכט, ער דארף זיין אין שפיטאל אין דעם און דעם שפיטאל, ער וויל וויסן צו דארט איז דא א מקווה, פרעג איך אים פאר דיר צו פאר דיין ווייב, זאגט ער ניין, זיין ווייב איז אין שפיטאל, ס'איז פאר זיך, זאג איך אים ס'איז דא א איד וואס ער הייסט ר' פארהאנט ער האט דארט א מקווה, זאגט ער גיי זוך עס אויפן אינטערנעט און קאל מיך צוריק. אבער כ'האב אים געזאגט, נו, נו, אויף דעם וועסטו ווארטן, כ'מוז זאגן ווען כ'וועל דיך צוריקקאלן, ווייל איך טענה יעדעס מאל, א זאך וואס דו קענסט אליינס טון, נוץ נישט מיך, איך בין נישט קיין פאוסטעל סערוויס, דו געבסט מיר נישט קיין סטעמפ, א זאך וואס דו האסט מורא צו טון, אדער דו ווייסט נישט ווי צו טון, צו כדומה, אה, אז דו נוצט מיך, בין איך דאך אינטערעסירט צו העלפן, צו ביי א מקווה, צו ביי אנדערע זאכן, אבער איך בין נישט דיין שלאק שמש, זייער גוט צוגעוואוינט, איים נאט היער פאר דעט. ווייט. איי העוו אדער טינגס אין לייף אלסא, פארשטייסט? חוץ פון דעם די די וואך, די לעצטע צוויי וואכן בין געווען זייער ביזי ווייל איך האלט אינמיטן מאכן יעצט דרײַ מקווה'ס, א פלען פאר דרײַ מקווה'ס מאך איך יעצט, טרי מקווה'ס, איינס איך האב מיך שוין אפגעלאזט דערפון ווייל איך האב געזאגט גראב נישט אזוי טיף ווייל דו וועסט היטן וואסער ס'איז לעבן אטלענטיק אושען, ער האט זיך אויסגעלאכט, דער ענדזשעניר האט אים אנדערש געזאגט, און זעהט אויס אין חכם כבעל נסיון, דער ענדזשעניר איז נישט גערעכט געווען ווייל ער האט געוואלט גראבן אראפ נאך א שטאק ער זאל מאכן א וועדינג האל אויכעט, און למעשה איז אריין געקומען דער גאנצער אטלענטיק. אושען, איך הער אז זיי ארבעטן שוין אַכצן חדשים אפצושטעלן דאס וואסער און זענען נאכנישט געקומען צו קיין קאנקלוזשען, סאו יעצט וויל ער אז איך זאל קומען, האב איך געזאגט יעצט קום איך נישט, דו ווילסט איך קען דיר געבן אוטסייד העלפ באט ווען דו ווארפסט דיך אן מיט מיר ביים מזבח שטייט אויך אזוי כיון שנדחה שוב אינו חוזר ונראה, האסט דיך אנגעווארפן האסט געהאט אן ענדזשעניר גיי צום ענדזשעניר, וואס ווילסטו פון מיר? יענער דארף האבן א מקווה געזונטערהייט, ער דארף פאר זיך א מקווה, איך בין נישט יעדנ'ס שלאק שמש דיר נאכצולויפן זאגן, ס'דא איינער פארהאנט ער איז פונקט דארט אין יענע געגנט, ווי דער שפיטאל איז איז אריבערוואקן דעם פארק און פארטיג איך זאל אים געוואויר איך ווער דיר גארנישט געוואויר וועסט דארט זיין וועסטו פרעגן וואו פארהאנט'ס מקווה איז מענטשן זענען זייער באקוועם און דאס איז זייער א גרויסע פראבלעם ווייל איך בין אויכעט זייער א באקוועמער מענטש ווען איך זע אז איינער זאגט אזוי ווי די גמרא זאגט הואיל ועליך מצוה עליך לפרוק פרוק זאגט מען איך האב דיך אין בוידעם ווייל ס'שטייט עזוב תעזוב עמו נאר ווען יענער העלפט מיט איך זע איינער זוכט העלפ העלף איך. יעצט אז מען גייט איינשרייבן די קינדער אין קעמפ, זיי זיי נעמען פון דיר גרויס געלט, און אויסערדעם גנב'נען זיי זיך נאך פון אזויפיל פאנדס, איר ווייסט וויפיל פאנדס איז דא וואס זיי געבן פאר קעמפס געלט, איז במילא זאג איך פאר יעדן איינעם, ליסן, דו ווילסט? געזונטערהייט! דו ווילסט דיר העלפן? איך וועל דיר טרייען מיטצוהעלפן. דו ווילסט איך זאל דיר עס טון? זיי ווילן איך זאל אפקאלן די קעמפס און איך זאל קאלן, ס'איז שוין צוויי דריי יאר וואס איך האב דעם זעלבן מדובר, איך זאל אפקאלן די קעמפס, איך זאל זיי, איך גארנישט! איך וויל איין זאך, איטס יור טשיילד, דו מיט דיין ווייב האט אים געמאכט קיין עין הרע מיטן אייבערשטנס הילף, און דער אייבערשטער זאגט יעצט איין זאך, טריי טו סעיוו הים און וואטש הים, ער זאל זיין אן ערליכער איד און ער זאל זיין א נארמאלער מענטש, איז במילא אז דו ווילסט עס נישט טון, איך גיי עס נישט טון פאר דיר, דאס זאלסטו דיך אויסלערנען, און שוין. סאו דו מוזט פרעגן דעם דאווענען צו די אלע חברה, מוזטו זייער קלאר זיי פרעגן, ר' איד, דו האסט אויסגעטשעקט אז דער מנהל, דו האסט אויסגעטשעקט אז דער מלמד, דו האסט אויסגעטשעקט אז דער שלאף רבי, דו האסט אויסגעטשעקט אז דער עס רבי, זענען נישט קיין פעדאפיילס, ווייל דאס וואס דו ווייסט מיינט גארנישט, ווייל ווען דוד ראזענבערג וואלט זיין אייגענע משפחה אהער גענומען האט וואלט ער געטראפן אסאך צווישן זיי פעדאפיילס, ער וועט עס נישט טוהן ווייל דאס איז זיין פעמילי, אויף אים האב איך קיינמאל נישט געהערט אז ער איז א פעדאפייל, אבער אויף אסאך פון זיינע ברודערס, פוי. עניוועי, און די זעלבע איז איבעראל, די זעלבע איז ביי זאלי, ביי רויניק אויך איז די זעלבע, מיינסט דארט זענען זיי אלע צדיקים? אויך נישט אלע צדיקים. ביז זי קומט ארויס זענען זיי צדיקים, סאו פליז דא וואט יו העוו טו קאנסטראקטיוו און איך זאג עס גענוג פרי ס'איז נאך גענוג צייט פארן איינשרייבן און ס'איז דא קעמפס וואס זיי קאמפלייען מיט די אלע משוגענע זאכן וואס איך האב פארוואס ווייל זיי מיינען די ביזנעס איטס ביזנעס חוץ פון דעם אז טאמער וועט מען זיי סוען ווייסן זיי דעי'ל נעווער סי די ענד אוו איט ווייל זיי גייען נישט סטראשען מער קיינמאל קיינעם נע גיי ארויס מיט דיך חרם שמרם ס'איז נישט דא מער קיין חרם ס'איז דא נחום ראזענבערג און ס'איז דא אפצוהיטן די קינדער דאס איבעריגע איז אלס באלאני מיט בלאף. עס ארט קיינעם נישט גלייבט דאס וועט עטס געדענקען שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט דא כ'האב געהערט כ'ווייס נישט זיכער אז ס'איז געווען א לוויה וואס מ'האט נישט געלאזט דעם נפטר באגראבן ווייל ס'איז געקומען זיינע וויקטעמס אזוי הער איך כ'ווייס נישט פונקטליך האב עס נישט געהערט פון א מקור מוסמך אבער כ'וויל ענק זאגן איין זאך נישט יצחק שטערן און נישט דוד ראזענבערג און נישט די אלע שקצים קענען פירן מער אונזער שטאט זיי קענען נישט און זיי וועלן פאלן אויף זייער נאז ווייל אונז האבן אריין דעם עולם. דאס דארף מען נישט די גאווערמענט, דאס דארף מען דעם עולם, דאס דארף מען מען זאל זיי מיד מאכן און נאכלויפן און נאכשרייען שייגעץ מניוול חזר, און די זעלבע זאל מען טוהן פאר שלמה הערצאג אויך, ער איז דער זעלבער מניוול, יעצט איז געשטארבן דער עזריאל טויבער, עזריאל טויבער איז געווען א חזר א מניוול ער האט געוואלט וואוינען מיט א מיידל וואס ס'איז איר נישט געגאנגען קיין שידוך זי איז א יעקע געווען און ער האט איר ארויפגערופן אין א האטעל האט ער געזאגט לייג דיך אראפ דא אויפן קאוטש און ער האט געוואלט וואוינען מיט איר די מינוט זי האט געזעהן ער וויל וואוינען האט זי געשריגן דו ביסט משוגע כ'בין א אידישע טאכטער און זי איז ארויס געלאפן. און ווער האט עס מיר פארציילט? איר טערעפיסט. זאג איך אים, דו ווייסט דו גייסט קענסט גיין פארלירן דיינע לייסענס, טארסט נישט פארציילן אזא מעשה, ס'איז דא די היפא. כ'האב ארויסגענומען א בריוו וואס זי האט אים אונטערגעשריבן מעגסט עס פארציילן פאר וועם דו ווילסט, ווען נישט איז יעדער אין דעינדזשער. פארשטייסט? דאס איז וואס דא געווארן. זיי גייען מער נישט קענען אונז נאכלויפן ווייל אונז שלאגן זיך צוריק. אזא יצחק שטערן? אזא שמוציגער הונט? כ'ווייס נישט ווער ווי דער מענטש איז דא אריינגעקומען בכלל. ער האט איינצוטיילן אז נחום ראזענבערג טאר נישט האבן א האטליין און יענער מעג יא האבן, און סאטמאר מעג זאגן אויף זיין האטליין אז נחום ראזענבערג איז די גרעסטע סכנה פאר כלל ישראל, דאס איז עבי בעבי שטיין'ס טאטע האט עס געטון, פארשטייסט? און און ער זאגט אליינס אז ער איז געווען מאלעסטעד אין גיבערס. זיי מיר נישט איינטיילן וואס יא און וואס נישט און אהער מיט אהין, אונז זעמער גרייט זיך צו שלאגן מיט אלע, און ס'גייט נישט נעמען לאנג. ס'גייט נישט נעמען לאנג ס'עט זיין, ליידער זיין הריגות אויכעט, ווייל דער עולם איז אזוי אנגעווייטיגט, קומסט צו, יענער קומט צו און זאגט האסט מיך מאלעסטעד, העלף מיר צו, געב מיר א דברי חיזוק, עט ליעסט סעי יו אפאלעדזשייז, ניין איך קען דיך נישט, ווער ביסטו, אה עטס וועט שוין זעהן ווער יענער איז, יור גאנא סי איט ביקאז דיס איז אלרעדי אוטרעידזש, האסט געטוהן, האסט געהאט א תאווה, אקעי, זאגט מען יענעם פליז פארגיוו מי. ס'דא בערל אשכנזי, ער איז געווארן היינט אלעסקער רבי, ער האט א גאנצע שול האט ער שוין, איך שטיי אין די גאס און איך רעד מיט איינעם, מה איך מעג דאך רעדן פונקט וויאזוי ער מעג רעדן מיט א מענטש, ווייזט ער יענעם פון אקעגן איבער די גאס אז מיט מיר טאר מען נישט רעדן, יענער לאכט זיך אויס, ווייסט דאך גאנץ סאקמער איז דאך היינט איין שטיק ליצנות, נאכדעם ווען ער איז געגאנגען אין די גאס בין איך אים געגאנגען נאכשרייען, דו חזיר, דו מנוול, דו האסט מאלעסטעד קינדער, דו האסט צוגעזאגט דאס צו געבן העלפ, האסטו נישט געגעבן, האסט געגעבן טשולענט, האסטו נאכאמאל מאלעסטעד, אוי איז ער אוועקגעלאפן. אוי איז ער אוועק געלאפן, נו קומט איינער צו, ער האט דאך דא א שול דא, איך איך דאווען ביי אים אין שול, וואס ווער איז ער, זאג איך, ער איז א מנוול, ער קען דאך נאך אנרירן דיינע קינדער, און אפשר דיך אויך, ווער ווייסט, פארשטייסט וואס דא גייט פאר, זיי מיינען נאך אז זיי וועלן אונז רודפ'ן, ניין ניין ניין ניין, אונז גיימיר זיי ארויס רודפ'ן עד חרמה, אונז גיימיר זיך נישט לאזן פון זיי, זעמיר נישט זייערע משועבדים. דאס וועלן זיי זיך אנהייבן אויסצולערנען. ער גייט נאך זאגן פאר אן אנדערן זאל נישט רעדן, און גראדע פאר וועם ער האט עס געזאגט, העפענס טו בי מיינס א קאזין, און ער האט זיך אויסגעלאכט ווייל ער ווייסט וואס דא גייט פאר. ער איז גראדע א גאר א גוטער ידיד מיט סרולי האגער המצרי, און ער ווייסט וואסערע א נואף ער איז געווען אלע יארן. דעטס איט. דער איטס קען ענד. בערל אשכנזי האט נישט קיין שום רעכט צו האבן א שול, און אז טאמער האט ער א שול דארף מען וואטשן מ'זאל נישט איבערלאזן דארט קיין קינדער, ווייל ער קען זיי טאטשן. ער גייט נאך זאגן יענעם אז מיט מיר טאר מען נישט רעדן ווייל איך בין אין חרם. קענסט נעמען דעם חרם קענסט עס דיר אריין שטופן אין דעם תחת דאס קענסטו טון דערמיט ווייל ס'האט ס'האט קיין גוטס האט עס נישט געברענגט פאר זיי נישט פאר מיר פאר די רבנים האט עס נישט געברענגט קיין גוטס וואס האבן זיי געוואונען ארויסשטעלן חרמות יצחק שטערן וועט זיי איינטיילן אז זיי זאלן ארויסשטעלן א חרם העהעהע ווער איז יצחק שטערן ווער יצחק שטערן אליינס איז א מנוול וואס ער רעדט מיט די בחורים מניוולות ס'איז קלאר קלאר און ס'איז דייטליך עניוועי ווילט עטס מיר גלייבן איז גוט און אז נישט טוטס וואס עטס ווילטס איך קען ענק נאר ווארענען. ס'איז דא שופטים און שוטרים. איך בין נישט קיין שופט און נישט קיין שוטר. איך גיב דיר נאר איבער וואטש יור סעלף, דעטס אלל. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, א חלק פון די רעספאנסיביליטי פון די פערענטס זענען, אז מען שטעלט אריין דיין קינד ביי עפעס א מלמד, צו א שלאף רעבע, וואטעווער די סטארי מעי בי, דארפסטו האבן אזויפיל דיסענסי,

ער זיצט אין קעמפ, אנשטאטס ער זאל זיך זארגן אז ס'זאל זיין כשר'ע עסן אין קעמפ און ס'זאל זיין השגחות מיט אלעם, איז ער ביזי מיט אלע משוגענע זאכן, אז חזקל ראטה האט ארויסגעגעבן א תשובה אז דעיס איז מותר איז ער געווען ביזי צו פייטן אז איך האב ארויסגעגעבן א זאך פון א קאמפיוטער וואס זאל פסק'נען מראות מיט וסתות, איז ער געווען ביזי ארויסצוגעבן א חיבור, ווער ביסטו? דו ביסט א דרעק, א גארבידזש, דעטס אלל וואס דו ביסט, ביסט חתם סופר'ס אן אייניקל, האסט א גוטן משונה'דיגן קאפ, און ביסט א גאנצע פיינע תלמיד חכם אויכעט, אבער דאס מיינט גארנישט, ווי דאנט געט עקסיידעט פאר אלל דעט, דו האסט איינעם טובי' פעקעטע וואס איז דיינס אן ערשטע קאזין דאכט זיך מיר האט אויך אזא משונה'דיגן קאפ ווי דו, און געווען א וועלטס גנב געגנבעט איבעראל האט ער אפגעגנבעט אנטיקן מיט אנדערע זאכן פארשטייסט, דאס זענט ווערט מען נישט נתפעל האט א גוטן קאפ, דו האסט א ברודער חזקי וואס ער איז געווען א גוטער קאפ א גוטער קאפ ער האט אבער געהאט א ווירשטל א פיפיק אזוי גוט ווי די קאפ איז אים געווען. און ער האט געהאט א פיסק אויך האט ער געקענט טרינקען מים שזווי הער אויף מיט די מעשות אונז טאר מען זיך נישט לאזן קיינער איז נישט אונזער באלעבאס ענד דעטס איט. איך וויל ארויף לייגן איינעם וואס ער זאגט צוויי זייער שיינע קליפס און איך וויל אים מסביר זיין ווי ער מאכט א מיסטעיק הי איז אין א דעדלי מיסטעיק ער רעדט זיך איין אז מען גייט צו רב שייעלען וויינען און מזכיר זיין ס'איז דא דראפ אוטס און פאל אוטס און ס'איז דא בחורים או טי די דו מיינסט ער וויל אז רב שייעלע זאל אים אויסלערנען ווי אזוי מען פאררעכט עס? זיי ווייסן בעסער וויאזוי מען פאררעכט עס, דעי'ר נאט אינטערעסטעד, איך כאפ נישט וואס דא גייט פאר, ער וויל נאר עס זאל נישט הייסן אז זיי האבן אראפגעפירט אתם המתם את עם השם, זאגט מען וואס הייסט ער איז דאך געגאנגען בעטן ביים קבר, און ביים קבר איז ער געגאנגען בעטן, ביסט א משוגענער, דו דארפסט קודם טוהן קאנסטראקטיוו וואס דו קענסט, און נאכדעם קען מען גיין בעטן א קבר, אבער אז דו טוסט נישט קאנסטראקטיוו, איטס נעווער גאנא ווארק. און איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, די ראשי ישיבות מיט די הנהלה האבן נישט קיין שום געפיל צו דעם וואס דו זאגסט אז ס'איז דא או טי די בחורים, ער ווייסט איין זאך, ער האט זיין וועידזש, ער האט זיין כבוד, ער האט זיין שישי, ענד דעטס איט. און דער אמת איז, מען וואלט געקענט מאכן א מענטש פון די אלע, מען וואלט געקענט מאכן פון די ראשי ישיבות, מען זאל זיי זאגן, הער מיך אויס, פיר דו נישט די ישיבה, נעם געהעריגע מענטשן וואס זיי קענען פירן די ישיבה, און דאס מצליח זיין. ניין, ער מוז זיין דער וואס ער קומט אריין, יעדער זאל פאר אים האבן דרך ארץ, און דערווייל קוק וואס איז געשען, יצא מה שיצא. חוץ פון דעם, זיי האבן קיינמאל נישט געזוכט א ישיבה אז מען זאל לערנען, זיי האבן געזוכט זאלן האבן פאוער. איך ווייס אז מען האט אריינגענומען איינע פון מיינע קינדער אין ישיבה, און די ערשטע זאך האט מען אים געפרעגט, דו ביסט א גוטער סאלדזשער, דו ביסט זייער גוט אז זאלסט דיך גיין שלאגן פאר א רבי. האט מיין זון געזאגט זייער פשוט, איך געב א פראסק פאר וועמען דו ווילסט, אפילו פאר די אלטע סאטמארע רעבעצן, און אפילו אינמיטן בית מדרש. איי'ם נאט אפרעיד, באט איין זאך, איך גיב דעם צווייטן פראסק, די ערשטע זאל דער שייגעץ אהרן געבן, און נישט ער זאל נאכדעם זאגן, אוי דער בחור, און דעם וועט ער ארויסווארפן, דער האט געטון דער, נאנאנאנאנא, דו האסט געהייסן, דו געב דעם ערשטן פראסק, איך וועל זען וויאזוי דו געסט די רעביצן אויף די רעכטע זייט א פראסק וועל איך איר געבן אויף די לינקע זייט, און דאס איז דו כאפסט נישט, זיי זענען נישט געווארן ראשי ישיבות ווייל זיי האבן געוואלט עקאמפלישן תורה מיט בחורים, זיי האבן געוואלט מאכן א גוטן מיליטער, זאלן קענען גיין אין מלחמה, ענד דעטס איט. איטס אנלי מאני ענד פאוער דעטס אלל איט איז, דער רבי דער דברי יואל האט נעבעך געמאכט א ישיבה מיט אן ערנסקייט, ער האט עס אויפגעאקערט פון אנפאנג אן, און אויבן זענען געקומען די צווייטע חברה, זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט, האב ענק שוין געזאגט, א פראפעסער אין קאלעדזש אין דייטשלאנד האט געפרעגט וואס איזט קאפיטאל? וואס איז קעפיטאל? איינער געזאגט מען קויפט לאנד און מען בויעט אן און מען פארקויפט, פרעגט ער נאכאמאל וואס איזט קאפיטאל? זאגט ער מען בויעט ריעל עסטעיט הייזער און מען פארדינגט, דאן פרעגט ער נאכאמאל וואס איזט קאפיטאל? האט ער געזאגט אז מען זיצט אין די בענק פול מיט געלט און מען דארף גארנישט ארבעטן, זאגט ער אלע זענט אונז גערעכט, היי מען הייבט זיך עס אן מען קויפט א שטיק לאנד און מען בויעט אן, די סעקאנד דזשענערעישאן דארף שוין נישט אנבויען קויפן שוין ריעל עסטעיט, די דריטע דזשענערעישאן זיצט שוין מיט אינטערעסט אין די באנק, זאגט ער אבער וויסן זאלן זי, די פערדע דזשענערעישאן נעמען פאט און זיי סמאוקן עס אויס און זיי פארייכערן עס און ס'בלייבט גארנישט פון זיי און פון זייער געלט, דעטס איט. געשטארבן. אונז האלט מען דא ביי די פערדע דזשענערעישן. די רבי האט עס געגרינדעט מיט בלוט און מיט שווייס, נאכדעם איז געקומען דער סיגעטער, און נאכדעם איז געקומען אהרן און זאליקא, אמת זיי נאר די דריטע דזשענערעישן אבער ס'איז גייט שנעלער אביסל, און דאס איז עס. קיינער נישט אינטערעסירט וועגן דעם זאג איך ישיבות, יעדער דארף זיך צאמנעמען אזוי ווי די ליובאוויטש האט און אנדערע האבן, ס'הייסט סעלף טיטשינג טשילדרען, און מ'דארף זיך אפלאזן פון ישיבות, און ישיבה אז דו שיקסט א קינד אין ישיבה איז די ערגסטע קללה וואס איז דא, שיקסט א קינד אין ישיבה? ווייסט וואס מ'גייט אים דארט טוהן, ער האט זיבעציג טשענסעס ער זאל ווערן מאלעסטעט און אפגעהארגעט פאר ער האט נאך געעפענט א שטיקל גמרא, יעצט וויל איך ארויפלייגן וואס יענער זאגט.
א גוטע וואך טייערע פעטער, א פרייליכן וואך, איך וויל דא רעדן א נושא וואס איך וויל זייער רעדן דערפון, סאטמארער רב פון מאנסי. ר' אהרן'ס דיין ר' וואזנער פון מאנסי, ר' אהרן'ס סאטמארער רבי, זיין דיין פון מאנסי ר' וואזנער איז געווען ביי רבי שייעלע קערעסטירער, און ס'איז דא קליפס ווי ער רייסט איין וועלטן און ער מאכט קולות ער פארפירט, איינע פון די זאכן פארפירט ער דארט ער רעדט וועגן טאטע מאמעס לאזן טרערן, בחורים ווערן אפגעפארן. ער מאכט דארט קולות, אלע צרות, נישט געזונטע קינדער און טאטע מאמעס לאזן טרערן, די קינדער גייען אראפ פון וועג, זיי ווערן אפגעפארן, סאו וויל איך פרעגן א קשיא, ר' שייעלע קערעסטירער שטייט אויף פון קבר און ער פרעגט פאר די רב וואזנער, וואס ביסטו גרייט צו טון דאס אפצושטעלן, וואס האלטסטו קען מען טון אז איך זאל דיר קענען העלפן אז בחורים זאלן טאקע נישט ווערן אפגעפארן? יעדער פארפירט, אוי וויי נעבעך, בחורים ווערן אפגעפארן, טאטע מאמעס וויינען. סאו שטעל דיך פאר רבי שייעלע קערעסטירער קומט ארויס פון קבר און ער פרעגט פאר די רב וואזנער ווי אזוי קען איך דיר העלפן? וואס טוסטו אז איך זאל דיר קענען העלפן די פראבלעם? לאמיר אנכאפן אזא מין זאך, ס'הייסט ס'ברענט א פייער, ס'ברענט א פייער, ער שרייט אויף קולות ס'ברענט א פייער. וואס טוט מען געווענליך ביי א פייער? די ערשטע זאך ווען ס'ברענט א פייער אין א בנין שרייט מען ס'ברענט א פייער, מ'מאכט אוועיר אלע מענטשן וואס וואוינען אין די בילדינג זאל ארויסלויפן, און מען לויפט ארויס און די ערשטע זאך וואס מען דארף טון מען רופט נײַן וואן וואן פאר די פייער דעפארטמענט, ס'איז די ערשטע זאך וואס מען דארף טון, ווייל עווערי מינוט קאונטס, ווי שנעלער מען רופט די פייער דעפארטמענט אלץ שנעלער האט מען א טשענס די בנין זאל נישט זיין אזא חורבה, די בנין זאל נישט אינגאנצן פארברענט ווערן, ווייל ווי שנעלער די פייער דעפארטמענט קומט שנעלער וועט מען לעשן דאס פייער. בקיצור, סאו מ'דארף רופן נײַן וואן וואן. וויאזוי ארבעט די סיסטעם? ס'קומט אן א פייער טראק און ער זעהט גלייך אויב ער זעהט פלאמען מיט א ריזיגע פייער טאקע רופט ער אריין מ'דארף מער טראקס מער ענדזשינס ס'ווערט א וואן אלארם פייער א טו אלארם פייער א טרי אלארם ווענדט זיך ווי גרויס די פייער ברענט. יעדע טראק האט זיך זיין ארבעט. ס'דא א פייער טראק וואס האט גרויסע לייטערס, זיי קומען אן און זיי שיקן גלייך ארויף לייטערס ביזן דאך פון די ברענענדיגע בנין. ס'דא א אנדערע פייער טראק וואס הייסט א טשערי פיקער, זיי שפריצן גלייך אריין וואסער אין אלע פענסטערס, זיי רוקן אהער זיי רוקן אהין, און מען שפריצט וואסער, א דריטע פייער טראק פון דארט שלעפט מען ארויס פייפס מען זאל קענען גיין צום פאמפ און שיקן וואסער, יעדע פייער טראק האט זיך זיין ארבעט וואס ער דארף טון, סאו אימעדזשין מען שטייט און מען שרייט ס'ברענט א בנין, ס'ברענט א פייער, ס'ברענט א פייער, און מען רופט נישט ניין וואן וואן, וואס וואלט געשען? אלעס ווערט פארברענט, און נאכדעם האט מען חרטה פארוואס האט מען נישט גלייך גערופן די פייער טראקס, סאו די ערשטע פייער טראק וואס קומט אן דארף מען מאכן זיכער אז דאס וואס די ישיבות רופן אן זיי ישיבות מצויינים, מיסטעיק וואן, דאס איז די ערשטע פייער טראק וואס דארף קומען דאס אויסלעשן, אויסלעשן דאס פייער וואס מען רופט די ישיבות מצויינים. די צווייטע פייער טראק דארף אנקומען און אויסלעשן די מיסטעיק וואס בחורים אליין פאררופן זיך אלס מצויינים, איינגערעדטע מצויינים, און מען לאזט נישט זאל אריינקומען בינונים, אויב יא סטראשעט מען זיי וועלן ארויסגיין, אדער זיי וועלן רופן זייער טאטע, מען זאל נישט מער געבן געלט פאר די ישיבה, מען טוט אלע מיני געסטראשעכצעך, דאס איז די ארבעט פון די צווייטע פייער טראק, אויסלעשן דאס איינגערעדטקייט פון בחורים זיי זענען מצויינים. טרי, די דריטע פייער טראק דארף קומען און אויסלעשן די זאך ווי מען סטראשעט אן די עלטערן מען גייט ווארפן די קינדער, מען האט שוין טויזענטער טויזענטער נשמות געווארפן אויפן גאס ווי מען רופט אן ארץ ישראל אין די פח אשפה אין די גארביטש, וויפיל בחורים זענען טאקע שוין לאיבוד, וויפיל בחורים האלטן שוין נישט קיין שבתים ווימים טובים. וויפיל בחורים זענען מחלל שבת, זענען otds, זענען העווי אויף דראגס, האבן שוין כתובת קעקע אויפן באדי, טעטוס, זיי האבן שוין נישט קיין צורת האידישקייט, רבותי ווער וועט רופן נײַן וואן וואן? פארוואס רופט מען נישט נײַן וואן וואן? סאו די ערשטע זאך צו רב וואזנער וועט די רבי שייעלע קרעסטירער פרעגן מ'האט שוין גערופן נײַן וואן וואן? מ'האט שוין געטון די ריכטיגע זאך? מ'האט גערופן די ריכטיגע פייער טראקס? מען דארף אויסלעשן די זאך ווי ישיבות זענען געבויט אויף מצוינים, מען דארף אויסלעשן דאס רשעות ווי בחורים פאררופן זיך אלס מצוינים און לאזן נישט מען זאל אריינברענגן בינונים, און אויב יא סטראשען זיי זיי גייען ארויסגיין אדער זיי גייען זאגן זייער טאטע זאל נישט געבן געלט פאר די ישיבות, מען דארף אויפהערן סטראשען עלטערן בכלל, מען גייט ארויסווארפן קינדער מחמת איזה סיבה שיהיה, נישטא קיין תירוץ פאר דעם. נאר אזוי וועט מען קענען געהאלפן ווערן, אז מען טוט נישט קיין השתדלות קען מען קומען צו רבי ישעי'לע ביז איבערמארגן, ס'דא אסאך צו טוהן ווי אזוי מען קען געהאלפן ווערן אבער מען לאזט זיך נישט, מען רופט נישט ניין וואן וואן, מען טוט נישט די ריכטיגע השתדלות, וואס טוט מען פעטער לעבן? מען קומט צו רבי ישעי'לע און מען פארפירט, מען מאכט קולות, מען מאכט נויז, ס'וועט נישט העלפן, מען דארף טוהן השתדלות, און איך האב דא אויסגערעכנט פונקטליך וועלכע השתדלות געדארפט צו צו געטוהן ווערן מען זאל קענען געהאלפן ווערן נישט דארפן קומען לויפן צו רבי שייעלע אלע יארן רבותי לאטס ענק העלפן מען דארף דא געהאלפן ווערן אבער אינז לאז מען זיך נישט ווערן געהאלפן אינז לאז מען זיך נישט מען לאט די פייער ברענען מען לאט די פלאמען גיין די בילדינג ווערט פארברענט און נאך א בנין און נאך א בנין אידישע דורות ווערן פארברענט און נאכדעם קומט מען צו לויפן צו רבי שייעלע און מאכן קולות. ס'וועט שוין נישט העלפן, דער בילדינג איז אבער ליידער ליידער פארברענט. אויב רבי שייעלע וועט אויפשטיין פון קבר און ער וועט פרעגן פאר דער רב וואזנער סאטמארער דיין פון מאנסי, טאמער דו ווילסט האבן א גוטע איידיע וויאזוי עטס קענסט געהאלפן ווערן בחורים זאלן נישט ווערן אפגעפארן, וועט עטס מיך אויסהערן? אוודאי אוודאי, אקעי. וויכטיגקייט נאמבער וואן, ישיבות זאלן אויפהערן צו ארבעטן אויף א סיסטעם וואס מען פאררופט זיך ישיבות מצוינים. ס'איז א ישיבה פאר אלעס. ס'קען זיין פאר מצוינים, פאר בינונים, נאך שוואכער. א ישיבה איז געבויעט פאר יעדע אידיש קינד וואס וויל קומען לערנען די הייליגע תורה. אבער די סיסטעם מצוינים דאס האט געברענגט א חורבה, זענט עטס מסכים דאס אפצושטעלן? וועט איינער אפילו וועלן פאלגן ר' ישעי'לע ווען ער זאגט אזא סטעיטמענט? זיכער נישט! וועט ער זאגן וויאזוי קען איך ענק העלפן? אויב וועל איך ענק זאגן די צווייטע פראבלעם אז בחורים האבן גע'חלומ'ט און זיי פאררופן זיך מצוינים, זיי האבן זיך גע'חלומ'ט אזוי ווי אלע חלומות וואס מ'האלט אין איין בויען שטאקן פון די חלומות, זיי האבן זיך גע'חלומ'ט זיי זענען מצוינים, און זיי האבן גע'חלומ'ט אז זיי טארן נישט אריינלאזן זייער ישיבות בינונים מיט נאך שוואכער, און פונקט פארקערט, די מצוינים זאלן לערנען מיט די בחורים בחברותא ארויסהעלפן די שוואכע קעפ און זיי מחזק זיין זיי ווייזן פאר די בינונים עטס קענטס אויך ווערן מצוינים, אנשטאטס דעם גייט מען די מצוינים, די איינגערעדטע מצוינים, און זיי פארפירן טאמער מ'וועט דא אריינברענגען בחורים וואס האבן נישט די געלע לאטעס וואס שטייט אויף דעם מצוינים, אדער אונז וועלן ארויסגיין, אדער אונז וועלן סטראשען אונזער טאטעס מען זאל מער נישט געבן געלט פאר די ישיבה, און אויך אנדערע מיני געסטראשעכצעך און מאכן זיכער אז דא וועט מען נישט אריינלאזן קיין שום בחור וואס איז נישט פאררופן אלס א מצוין. וועט מען אויסהערן רבי שייעלע? זיכער נישט. וועט מען אויסהערן רבי שייעלע ווען ער זאגט אז די סיסטעם ביז היינט וואס מ'האט געסטראשעט די עלטערן מיט ווארפן די קינדער אדער מ'סטראשעט נאך אז מ'וועט ווארפן די קינדער מחמת איזה סיבה שיהיה נישט האט געארבעט ביז היינט און נישט ארבעט פונקט פארקערט, נאך נשמות וועט ווערן פארברענט, נאך נשמות ווערן פארברענט, און נאך דורות גייען ווערן פארברענט. וועט מען צוהערן צו די הייליגע רבי שייעלע קערעסטירער? זיכער נישט. סאו וויאזוי פלאנט מען געהאלפן צו ווערן? אז מען קומט צו רבי שייעלע'ס קבר, מען שרייט, מען פארפירט, מען מאכט נויזעס, מען זוכט נישט צו געהאלפן ווערן, און מען ווייסט גאנץ גוט רבי שייעלע זאל ארויסקומען פון קבר און זאגן די אלע זאכן וואס האט געברענגט די חורבנות, און ער וועט פרעגן אויב מען איז גרייט אויס צו סטאפן, זענט עטץ גרייט צו סטאפן די אלע זאכן? וועט עטץ זיין גרייט צו פלעיסן די פעקט פון ענקער טעותים? זיכער נישט! סאו וואס קומט מען צו רבי שייעלע און מען פארפירט דארט און מען מאכט נויזעס און מען ווייסט גאנץ גוט די פראבלעמס, מען ווייסט ווי אזוי מען קען עס אפשטעלן, קיין נישט עס היט אפצושטעלן, עס העט ווייטער אנגיין, מען קומט צו רב שייע מען מאכט נויזעס קולות, ס'איז שיין פאר קליפס, אלעס פיין און וואויל, מען קען פארפירן, מען קען אלעס טון, אבער מען גייט די זאכן נישט וועלן פארעכטן, עט פלאקערן נשמות, נאך נשמות גיין פארברענט ווערן, מען העט קענען קומען צו רב שייע עס העט אבער נישט העלפן. רב שייעלע קען ענק נישט העלפן טאמער מען גייט זיך נישט לאזן העלפן און מעט נישט סטאפן די אלע רישות סאו הער צו וואס רב שייעלע האט פאר ענק צו זאגן און לאזטס ענק העלפן נאר אין דעם זכות וועט שוין נישט דארפן קומען צו רב שייעלע און וויינען ביי זיין קבר ווייל אויב מען וועט עהם נישט פאלגן וועט מען נאך קענען קומען הונדערט מאל צו זיין קבר ס'וועט העלפן א מכה און א רעטעך ס'וועט גוט העלפן נאר פאר חלומות און דמיונות. א גוטע וואך. שוין, יעצט הערט מען וואס דער עולם האלט, דער עולם איז שוין, ווי אר אלל עוועיר וואסער א בולשיט די אלע רבנים זענען. עס האט מיר דערציילט איינער, ביי רב וואזנער אין די ישיבה האט געלערנט א נואף, א איד וואס האט געצאלט גרויס געלט פארן ראש ישיבה, פאר רב וואזנער, פאר רבי שמואל הלוי וואזנער, בקיצור ווען כ'האב אים געוואלט פטור ווערן, האב איך אים נישט געקענט ארויסווארפן, ווייל א איד האט דאך געגעבן געלט, בקיצור האט ער מסביר געווען ער זאל גיין אויף בעלז. בעלז האט אים געקאלט וואסערע א בחור ער איז, זאגט ער דער בעסטער, האט ער מטמא געווען האלב רב וואזנער'ס ישיבה און האלב בעלזער ישיבה, זאג איך אזעלכע דר'ערד ליגער'ס. עניוועי, אין ארץ ישראל שרייבט איינער אזוי, איך וויל משתף זיין און ווארענען וועגן א פעדעפיל, דעם שבת בין איך אראפגעגאנגען מיט מיין קינד אין א גארטן פון שפירא, אזוי הייסט די גארטן, ס'איז צווישן נויפעלד אויף קאווליצקי, בקיצור מיין זון קומט צו לויפן מאַמע, מאַמע, אײנער װיל מיר אױסטאָן די הױזן! מײַן האַרץ האָט זײער געקלאַפּט. בין איך שנעל געלאָפֿן צו קוקן, װאָס דאָרטן טוט זיך. פּלוצלינג זע איך, אַז אַ מענטש לױפֿט אױפֿן כּיװוּן דאָרטן, װוּ מײַן זון גײט, און כ'האָב נישט געװוּסט, אַז ער קען שרײַען, אָבער למעשׂה האָט ער געשריגן קולות. איז ער מוראדיק צופֿרידן, אַז מ'האָט אױסגעלערנט די קינדער, מע דאַרף שרײַען, דאַרפֿסט נישט קײן מורא האָבן, און זי בעט, יעדער זאָל אויסלערנען זייערע קינדער אז זיי זאלן זיין וואך. עניוועי, ס'דא א באס, א באס דרייווער וואס ער האט נישט געקענט דורכפארן עפעס צווישן צוויי קארס, איז ער מיטן באס ארויפגעפארן אויף די סיידוואק, ער האט אראפגעשלעפט א סיין פון א בילדינג אויכעט, פונעם בראשעווע בילדינג האט ער אראפגעשלעפט א סיין.

און ס'איז דא איינער וואס ס'שרייט גיי אראפ פונעם באס ווייל יעדער זעהט עס, דו גייסט נישט ארויסקריכן פון דא און פארטיג. דעטס איט. דער עולם איז משוגע אבער דער עולם לאזט זיך היינט נישט מער, צוביסלעך. אונז גיימער נאכאמאל זיין באלעבאס אין די שטאט. יעצט, ס'דא א מורא'דיגע פרשה אין ארץ ישראל, ס'דא א ראש ישיבה, מיט א ישיבה, און זיי ווילן נאכנישט ארויסגעבן דעם נאמען פון די ישיבה, און זיי ווילן נאכנישט ארויסגעבן דעם ראש ישיבה, ער הייסט פון די גדולי תורה, און מען האט אויף אים זייער אסאך ערנסטע טענות, און מען בעט ער זאל זיך אנטזאגן פון צו זיין ראש ישיבה. יעצט, מען איז געגאנגען צו דעם, עטס ווייסט, כ'האב ענק פארציילט, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט ר' שמואל אליהו, ער איז געווען אינוואלווד דעמאלטס ווען מ'האט געדארפט ארויספירן פון צפת א ראש ישיבה, און ער האט מורא געהאט און איך האב אים געזאגט אז ער וועט מורא האבן גיי איך אים איינזעצן אין דזשעיל ווייל ער איז א מענדעטארי ריפארטער, זאגט ער אבער איך האב מורא, זאג איך איך האב אויך מורא לאמיר ביידע גיין אינאיינעם, בסוף איז געווען מ'האט יענעם ראש ישיבה ארויסגעטראגן און ער האט באקומען עפעס אכט אדער ניין יאר אדער צען יאר דזשעיל, די תלמידים האבן זיך אזוי איידל אויפגעפירט זיי האבן גענומען אלע זיינע חידושי תורה אריינגעטראגן אין א מיסט קאסטן אינמיטן די שטאט און פארברענט. יעדער וואס האט געהאט א פיקטשער ווי ער איז געווען ביי זיין חתונה, געגאנגען אויף אלע חתונות, האבן זיי אלעס פארברענט און נישט געוואלט האבן מיט אים מער צו טון, עניוועי, איז מען געגאנגען גראד יעצט צו אים נאכאמאל ער זאל זיך דא אריינמישן, זאגט ער אבער דאס איז דאך נישט קיין צפת'ער פראבלעם, ווען עס איז א צפת'ער פראבלעם בין איך מחיוב אריינצומישן, עס איז דאך נישט אין צפת, האט ער געבעטן אז עס איז דא איינער ער הייסט ר' אהרן ווייס ער איז ראש בית דין פון דרכי הוראה, ער האט געבעטן אז אין דעם זאלן זיך אריינמישן א בית דין וואס זיי האבן צו טון מיט. דרכי הוראה, און ער זאגט ער לאזט זיך נישט ארויס דערפון, ער גייט אויכעט ווי מען זאגט צו העלפן, אבער מען גייט זעהן מסדר צו זיין וואס דא גייט פאר יעצט, זיי זאגן בפירוש אז די האשמות מיט דעם וואס מען באשולדיגט אים האט נישט צו טוהן מיט סעקס מיט מיינערס וואס דאס איז קרימינאל, ס'האט צו טוהן מיט מבוגר, די זעלבע זאך וואס אונזער דיין דא פון ווילימסבורג האט געטוהן, חזקל טייטלבוים האט עס אויך געטוהן, זיי ווילן דאך נישט ארויסגעבן ווייל מ'האט מורא פאר לא סוטס אין ארץ ישראל, עניוועי, און זיי ווילן מען זאל שטעלן א געהעריגן בית דין דורכצוגיין די זאך, דעיס וואלט מען געדארפט טוהן ביי אונז אויכעט, מען דארף וויסן צו אהרן טייטלבוים האט קרעדענשעלס צו זיין ראש ישיבה צו ער איז סתם א רוצח, און די זעלבע זאלי קאהן, און די זעלבע אויכעט די אלע וואס זיי העלפן אים מיט, דער שטערן מיט די אלע, ווייל דאס איז אלץ געגנב'עטע געלטער און אנגעמאכט אין כלל ישראל א מלחמה, דעטס אלל איט איז, עניוועי זיי זאגן זיי טוהן נאך. מער אינוועסטיגעיטן אין די זאך, און ווער ס'האט עפעס צו זאגן. זאל שיקן א אימעיל צו. TH, די לעטערס TH, זירא, טו, טרי, זירא, טו, טרי, זירא, טו, טרי, עט דזשימעיל דאט קאם, און מען וועט נישט ארויסגעבן פון קיינעם וואס מען האט באקומען, און מען וויל דעם מענטש אדער האלטן דארט אדער אים ארויסווארפן. און דאס, איך האב ענק אייביג דאס געזאגט, מען האט מורא, מען האט מורא פאר דעם, פאר דעם, אונז קען מען אהרן'ען פונקט אזוי אימפיעטשן, און זאלי קאהן פונקט אזוי אימפיעטשן, ווי מען קען א פרעזידענט אימפיעטשן, פארשטייסט? און שוין. און דעם רב וואס איך האב גענוצט דעמאלטס ער זאל צוהעלפן, האט געהייסן הרב שטיינבערג, און יעדער געדענקט מסתם די פרשה. איז למעשה, זיי גייען זיך אויסלערנען די ראשי ישיבות, זיי זענען נישט העכער פונעם לאו סיסטעם, און אז מען ברויך העט מען זיי אויך אימפיעטשן און אזוי ווייטער. א גוטן א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און א פרייליכן לג בעומר און א פרייליכן תמיד.